א גוטן ערב שבת קודש פרשת בוא. כ'האב שוין געמאכט מיין שיעור און כ'מוז צולייגן ווייל ס'איז דא זייער זייער וויכטיגע זאכן. קודם האב איך געוואלט זאגן די מצב איז נישט אזוי שלעכט ווי מען מיינט. כ'וויל ענק פארציילן א מעשה. ס'איז דא א פרוי וואס זי הייסט לארעדא לינטש. זי האט געארבעט דא אין ברוקלין יו עס אטוירני אפיס. זי איז געווען די יונייטעד סטעיטס אטוירני פאר איסטערן דיסטריקט אף ניו יארק, ס'איז א גרויסע פאזישן, עכ"פ מ'האט זי יעצט אפוינטעד אז זי זאל באקומען א פאזישן אין סאפאק קאונטי, זי האט איבערגענומען עריק האלדער'ס פאזישן וואס ער האט רעזיגנירט ווייל ער האט געטון זאכן וואס מען דארף נישט, און זי האט עס איבערגענומען און זי איז געווארן יעצט די סאפאק קאונטי יו עס אטוירני. למעשה איז אזוי, אין ברוקלין, די ברוקלין חלק, פון די לאו סיסטעם איז באלעבאס אויף סאפאלק קאונטי, קומט אויס אז זי איז געווען ריספאנסיבל פאר אלעם וואס איז פארגעגאנגען אין סאפאלק קאונטי. יעצט כ'וויל ענק פארציילן א מעשה וואס איז געשען. עס איז געווען א פארברעכער וואס איז געגאנגען איינברעכן פון קאר צו קאר און ער האט גע'גנב'עט וואס ער האט געקענט. איינע פון די קארס וואס ער האט איינגעבראכן איז געווען פון א פאליס קאמישענער. דער פאליס קאמישנער איז נישט סתם געווען א קאמישנער נאר ער איז געווען דער קאמישנער פון גאנץ סאפאק קאונטי. בקיצור, ער האט יעצט רעזיגנירט, מען האט אים איינגעשפארט און מען לאט אים אפילו נישט ארויס אויף בעיל. וואס ער האט געטון איז, ער האט געטראפן אין זיין קאר פול מיט פארנאגרעפי, מיט טשיילד פארנאגרעפי, וואס דו ווילסט הערן און געדענקען וואס ס'שטייט לוי האט ער געהאט. למעשה האט מען אים גענומען, דער וואס האט איינגעבראכן האט מען אים גענומען פאר א פארהער אין סאפאלק קאונטי, און ער האט נישט געוואלט רעדן, ער האט דאך געוואוסט אז ער שטייט שטערקער יעצט פונעם פאליס, כאטשיג ער האט איינגעבראכן ביי אים. בקיצור, מען האט אים גענומען, מען האט אים דערלאנגט א פיסט אין פּיסק, ער זאל אנהייבן צו רעדן, אזוי ווי מען האט אים געשלאגן איז דאס שוין געווארן א רעישעל וויילענס, און די עף בי איי איז אריינגעקומען. די fbi איז אריינגעקומען, זיי האבן עס אנגעהויבן צו אינוועסטיגעיטן, קודם האבן זיי איינגעשפארט דעם עדווארד וועבער, ער האט געמוזט ריטייערן, זיי האבן אים איינגעשפארט און זיי לאזן אים אפילו נישט ארויס ווייל זיי שטייען מיט א פידעלע, זיי זאגן אונז וועמיר שפילן פידל און דו זינגען. די גאנצע סאפאק קאונטי פון עי טו זי איז קאראפט מיט די גרעסטע שמוץ, גראדע וואו האט מען געדאמפט נעבעך דעם שטארק? אויכעט אין סאפאק קאונטי אדער אפשר אין נעסא, אבער איטס די סעים גארבידזש, יעצט אזוי ווי ס'איז געווארן א נייער. יו עס אטוירני דא אין ברוקלין און זיי זענען באלעבאס אויף סאפאק, צווינגט מען יעצט און מען לייגט מוראדיגע פרעשור די עף בי איי פרעשורט מען זאל ארויסגעבן אלעס וואס דא גייט פאר יעצט אונז האמיר יעצט באקומען אן אפענע טיר אז אונז גיימיר אויכעט אריין צו רעדן צום יו עס אטוירני מען האט מיר געגאסן בליטש אין די אויגן מען איז מיר נאכגעלאפן און נאכגעשריגן מיט אלעם מען האט מיך ארויסגעווארפן פון די קהילות פון אלע שילן און פון אלע מקוואות דאס הייסט נישט קיין העיט קריים פארוואס ווייל איך בין נישט שווארץ? אפשר האב איך געדארפט טון אזוי ווי ישי וועבער? ס'איז דא איינער הייסט ישי וועבער אין פאפא, אויף אים בין איך מער ברוגז ווי אויף יעדן, פארוואס? מילא איינער גריסט מיר נישט, די רבנים האבן געזאגט מ'טאר מיר נישט גריסן, אבער ווען דו ביסט א נארמאלער מענטש עקסעפט איך דיך, אבער ישי וועבער האט נישט געמאכט קיין פרנסה, איז געווען א יונגערמאן, האט ער זיך אפגעשמירט די הענט מיט שווארץ און דעם פנים, און ער האט געטראגן אויפרייס כח, און ער האט געוואלט אנצינדן אן אפארטמענט בילדינג ס'זאלן געהארגעט ווערן אסאך מענטשן, און נאך וואלט פאפא רב געהאט א גרויסן אינקאם פון דעם גביר וואס ער האט דאס הויז. ס'איז געווען דא איינער דער אויבערלענדער, מעכל אויבערלענדער, דער וואס האט די דריי בנינים דא אויף לי און הופער. ער האט געהאט בנינים ערגעץ איך ווייס דארטן אין לעבן פלעטבוש, און ער האט געטוהן מעשה מה שלא יעשה, מ'האט אים געכאפט, זיין ווייב האט אים געזאגט ווילעדניק, ער איז געפארן, ער איז געהאלפן געווארן, היינט איז ער פון די רייכסטע אידן אין פאפא. נישט דא איין ערליך געלט ביי אים, ווער ווייסט וויפיל ער האט געברענט אזוי הייזער. און ער איז דער ברודער פון דעם וואס האט אנגעזייעט אין סעלער לעבן א אויל בוירנער האט ער אנגעזייעט א גירל. זיינע אייגענע קינדער זאגן מיר, נחום, דו האסט ווען א האטליין פערציג יאר פריער אפשר וואלט מיין טאטע נישט צוגעקומען צו דעם. פארשטייסט? דאס זענען די פני הדור. סא ישי וועבער וואס האט געוואלט אנצינדן הייזער און הרג'נען מענטשן און ווער ווייסט צו ער האט עס שוין נישט געטוהן פארדעם אויך. ער גריסט מיר נישט ווען איך גריס אים. פארוואס? ווייל די רבנים האבן מיך געלייגט אין חרם. איר הערט וואס דא גייט פאר? עניוועי. דאס איז אויכעט א וועבער. עדווארד וועבער הייסט די פאליס. ס'איז נישט וויכטיג. למעשה איז אזוי. אונז האמיר יעצט אן אפענע טיר און אונז גיימיר אלעס פארהאלטן פאר די עף בי איי, דער איז א ריזען דעט דעי העוו טו קאם אין, דא איז דא קריים און נאכאמאל קריים און די דיסטריקט אטוירני איז א פארברעכער און אונז קעמיר אויפווייזן אונז האמיר גענוג אינפארמעישן און די איבריגע זאל די עף בי איי געוואויר ווערן און אזוי ווי טשארלס היינס האט זיך געפירט אזוי פירט זיך טאמסאן, ס'דא וועגן וויאזוי מען פענעטרעיט צו אים וויפיל געלט מען זאל נאר ברויכן, ס'איז א דזשאוק וואס ס'גייט דא פאר, עניוועי ס'גייט אונז שוין נישט אזוי שלעכט ווי ס'איז געגאנגען ביז יעצט. אונז וויל מיר וויסן די ערשטע זאך ווער האט געהארגעט שטארק, אויב אונז קען מיר דאס נישט וויסן זעמער אונז גארנישט ווערט, און נאכדעם וויל מיר וויסן וועגן מאלעסטעישן וואס דא גייט פאר, דאס איז אן אומגליק וואס דא איז פארגעגאנגען, יוסף דוד קרויס האט געגעבן מעדיקעישן, ס'איז דא א בחור וואס איז יעצט א חתן ס'שטעלט זיך אים נישט דער אבר און און ער דארף האבן אן אפערעישן, דאס אלעס האט מען געמעגט? איר וועט'ס הערן שפעטער, איך רעד באריכות פון דעם, דאס אלעס האט מען געמעגט? פארוואס? אז ס'איז דא אפאר שקצים וואס האבן זיך איינגערעדט זיי פירן די שטאט? שניצלער האט אויף מיר געגאסן בליטש און ער האט אוועקגעוואקט? יעדער דריטער האט דא אוועקגעוואקט? וואסערע דזשאוק איז דאס? ברוך מאטכע איז אין די גאס? אונז וויל מיר דאס אלעס זאל ווערן ריאינוועסטיגעיטעד. ברוך השם ס'האט זיך אונז געעפנט יעצט א טיר, די גאווערמענט הייבט אן צו זעהן אז ברוקלין האט נישט נאר ברוקלין קארופטירט נאר זיי האבן אפילו קארופטירט גאנץ סאפאק. יעצט מ'האט אונז איינגערעדט ס'איז געווען א קאלטער שניי, ס'האט געבלאזן א ווינט, האט מען נישט געקענט נעמען, מ'האט אים געוואלט אריינווארפן שטארק אינעם ריווער, מ'האט נישט געקענט, מ'האט אים אפגעשטעלט ערגעץ אין א געז סטעישן. באלאוני! ס'איז אין סאפאק מסתמא, און ווען נישט איז עס אין נעסא, די חברה זענען אונטערגעקויפט אונטער ברוקלין, און מ'האט שטיל געמאכט די מעשה. עניוועי, ס'איז שוין דא א רעי אוו האופ. לאידך גיסא, גייט פארקערט זאכן אויכעט. ס'איז דא למשל דוב הייקינד האט גע'גנב'עט געלט פון די קינדער, און אנדערע האבן גע'גנב'עט, האט מען געמאכט א מארלענד קאמישן זאלן עס אינוועסטיגעיטן. איז געקומען דער גאווערנער, קאומאו, און ער האט עס אפגעשטעלט. האבן מיר אונז געלייגט מורא'דיג דרוק, אונז וויל מיר וויסן וואו דאס געלט איז. איז געגאנגען די פעדערל גאווערמענט, זיי האבן צוריקגעשטעלט די אינוועסטיגעישן פון די מארלענד קאמישן. יעצט איז ארויסגעקומען א ריפארט וואס די ריפארט זאגט אז. מען קען נישט נעמען קאומאו אויפן פארהער, אזוי האט די יו עס אטוירני געזאגט, דאס איז פריד באהארא, וואס ער הייסט דאך שוין דער גוטער, ער העלפט אונז שוין, ער איז די יו עס אטוירני פון די סאדערן דיסטריקט, אז ס'איז נישט דא, ס'איז דא אינסאפישענט עווידענס טו אינדייט ניו גאווערנער ענדרו קאומאו אן קאראפשען טשארדזשעס רילעיטעד טו די קאומאו'ס אבראפט שאטדאון אוו די סטעיטס ענטי קאראפשן מארלענד קאמישן אין טווענטי פארטין. דאס מיינט אז דוב הייקינד קען נאך אביסל געלט גנב'ענען און ס'וועט אלעס ווייטער פארן. אבער דאס האט דאך נישט מיט סעקשועל אביוז. די מארלענד קאמישן האט צוטון מיט געלט. ס'איז ביי קאואינצידענס איז דא דארט געלט פאר קינדער אויך. און גראדע דעם אנדערן שעלדאן סילווער האבן מיר אויכעט נאר וועגן דעם געלייגט א פרעשור ווייל ער האט געגנב'עט עפעס פֿיר מיליאן מיט עפעס דאלער. און זעסט, אים האט מען יא געקענט כאפן. ס'איז גארנישט. זעט אויס דוב הייקינד דארף נאך אביסל גנב'ענען. סאו אונז האמיר אויכעט אפס און דאונס אזוי ווי יעדע זאך. שטעל דיר פאר לעיזער בערלאנד האט באקומען, שטעל דיר פאר אין סאוט אפריקע האט ער באקומען נישט נאר סתם סיטיזען פעיפערס, ער איז גאר נאך געווארן היינט א דיפלאמאט! הע! רבותי מ'קען שטופן וועם מ'וויל, אז דו האסט גענוג געלט קענסטו אנטלויפן דו קענסט טון וואס דו ווילסט, ער האט געדזשאמבט בעיל מיט אלעם, ער האט מסתמא שוין באצאלט דאס אלעס. יעצט איז דא דער נעיטען לעווין, נעיטען לעווין איז, ער ארבעט פאר די סיווילס ליבערטי יוניאן, האט ער יעצט ארויסגעגעבן אז מורא'דיג אז מענדל עפשטיין האט מען נישט געטארט אריינברענגען די עף בי איי כאטשיג ער האט געשאקט מענטשן מיט אזא זאך עלעקטריקל קעטל שאקער, פארוואס? ווייל ס'איז נישט א קעיס פאר די עף בי איי וואס זיי האבן זיך געמעגט אינטערווינען, גראדע די עף בי איי פייפט אים אן ער זאל גיין ווייטער אין אמעריקען סיוויל ליבערטיס יוניאן אונז נעמען זיך פאר יעדן און דאס איז שוין א איד מיט א בארד דער נעמט זיך אן פארן רב, די רשע די לאו לייף די פארוואס נישט? ער האט בסך הכל אומגליקליך געמאכט מענטשן. עניוועי, דער נעטען לעווין אויב עטס געדענקטס ער האט געטרייט רובאשקינען צו באפרייען ס'האט אים גארנישט געהאלפן ווייל ער האט געזאגט. ט אויפן סטענד זאכן וואס ער האט נישט געדארפט זאגן. און דער אמת איז קיינער איז נישט צופרידן ער האט באקומען א סענטענס פון צען יאר ער האט קאליע געמאכט מענטשן ער האט געטון דאס ארגסטע פאר מענטשן און פאר קידנעפינג אליינס קומט זיך פון צען ביז צוועלף יאר און ער האט געקידנעפט צענליגע מענטשן ער האט זיך אנגעפילט די בענק אקאונט מיט מיליאנען סאו יעדער גייט ארויס נישט צופרידן יעצט די זעלבע קאראפשען סיסטעם איז דא ביי טשיילד סעקשול אביוז אויכעט מען רעיפט מיידלעך מען רעיפט בחורים מען טוט וואס מען קען און מען לאזט זיי לויפן, סאו ברוך השם דא האט די עף בי איי זיך אנגעשטעלט און זיי האבן געמאכט אן ארדער, דעטס איט, דאס איז לאו ענד ארדער. יעצט דער נעיטען לעווין איז פון די גרויסע אדווייזערס צו די אגודה, וואס די אגודה איז אינטערעסירט מען זאל וואס מער קינדער רעיפן, עז לאנג עז די מלמדים און די רבנים זענען על הגובה, זיי. און מען כאפט זיי נישט. ער האט אמאל געשריבן וועגן פיטא האט ער געשריבן אז זיי זענען אזוי ווי די נאציס ווייל ער נעמט זיך אן פאר די שחיטה פארשטייסט אבער אז מען זאל הארגענען מענטשן דאס באדערט אים נישט. ס'איז א דזשאוק די אלע לויערס. עניוועי, ס'זעהט אויס אז ס'העלפט אים, פונקטליך וויפיל ס'האט אים געהאלפן צו באפרייען רובאשקין, העלפט אים אז ער זאל קענען באפרייען יעצט דעם עפשטיין. ס'איז די זעלבע שקץ פון ביידע. דער האט גענוצט אויף די בהמות די שאקינג און דער האט גענוצט אויף מענטשן. סא עניוועי, דאס איז די אפ ענד דאון סיטועשן. יעצט וויל איך זאגן דעם עולם זייער א וויכטיגע זאך, און וועגן דעם האב איך צוגעלייגט דעם עמערדזשענסי, דאס איז מורא'דיג וויכטיג. כ'האב ענק דערציילט, אין באבוב האט זיך געדרייט א איד וואס ער איז געקומען פון אטלענטיק סיטי. צוגעטשעפּעט צו באָבעוו, און ער האָט אַ זון, וואָס דער זון האָט נעבעך מאָלעסטעט זײַנע אייגענע צוויי קינדער, ער האָט געוואוינט מיט זײַנע אייגענע צוויי קינדער. יעצט, ס'איז דאָ אַ פֿרוי, וואָס די פֿרוי האָט געזוכט העלפּ פֿאַר אירס אַ זון, וואָס ער איז געוואָרן ביטערלעך מאָלעסטעט. למעשה, איז די עלטערן פֿון דעם צעבראָכענעם קינד ווייסן נישט וואָס צו טאָן מיט אים, קיין ענגליש קען ער אויך נישט, האָבן זיי אים געשיקט פֿאַר פּרײַוועט קורסעס, ער זאָל לערנען פּרײַוועט אין שטוב בײַ איינעם, וואָס גייט אים געבן העלפּ. שוין, ער גייט און ער באצאלט אים, אינצווישן האט ער געזען ווי ס'איז אריינגעקומען איינער פון זיינע קינדער וואס האט אויסגעזען ווי א גוי גמור, פרעגט ער ווער איז דאס, זאגט ער דאס איז איינער פון מיינע זין, נעבעך די קינדער זענען געווארן גוים גמורים, ער איז אהיימגעגאנגען עס פארציילט די מאמע, פאר אינטערעסאנטקייט דו שיקסט מיך צו איינעם לערנען אין שטוב, עניוועי זיי האבן אנגעפרעגט ביי אונז וואס אונז האבמיר דעם קאמפיוטער, פון אלע חזירים פרעגן זיי, דו האסט איינער פישל שערמאן אויף דיין ליסט? זאג איך וואס הייסט? מען האט דאך גערעדט פון אים אפאר וואכן צוריק, ער ווארט יעצט אויף א סענטענסינג, ער איז אינדרויסן אויף א שוואכע בעיל, אויכעט ווייל די עסקנים, מסתם דרור, איך ווייס צי ווער, די אגודה האט זיך אריינגעמישט, פאר יעדן חזיר איז דא ווער ס'מישט זיך אריין, נאר פאר דעם בחור העלפט נישט זיין קיינער, זאל געבן. עניוועי איז זאג איך זיכער, איך האב איר געגעבן זיין נאמבער מיט אלעם ווען עס קומט אין פעברוארי קומט אויף נאכאמאל זיין קאורט, מען שטופט עס און מען שטופט עס, שוין מען שטופט אביסל געלט פאר די די די עי'ס מיט אלע חברה מיט די פאלעטישענס ס'איז א מחיה. ער גייט לערנען מיט א קינד ביי זיך אינדערהיים, די שאלה איז אבער געווען ווען ער האט אנגעהויבן צו לערנען האט ער געלערנט אויף איין גאס יעצט לערנט ער אויף אן אנדערע גאס, וויאזוי ארבעט דאס איז מען געוואויר געווארן, דארט האט געוואוינט זיין ווייב, זי האט אים ארויסגעקאפעט ווי א הונט ווען זי האט געזען ער איז א סעקס פריק, און יעצט זיצט ער ביי זיך אינדערהיים אין אן אנדערע דירה וואס ער האט געדינגען. סא רבותי איך וויל ענק אויסלערנען איין זאך, עטס טוטס מיר נישט וויי כי הוא זה נישט, איך האב ענק אלע אין דר'ערד, די אלע וואס זיי העלפן די חזירים, עטס טוטס וויי פאר ענקערע קינדער פאר ענקערע אייניקלעך און פאר ענקער קאמיוניטי. און דער רבי האט געזאגט אז משיח העט ווייזן ווער ס'האט אים געהאלפן קומען און ווער ס'האט אים נישט געהאלפן קומען. אויף ענק העט ער ווייזן עטס האטס אים נישט געהאלפן קומען, עטס האטס אים ארויסגעשטופט. עטס טוטס מיר פריוואט גארנישט וויי, איך זאג דעם דבר השם אזוי ווי ס'דארף געזאגט ווערן, און אז עטס ווילטס פארדרייען דעם דבר השם האט עס שוין געטון אסאך מאל, מ'האט געהארגעט נביאים אויך, עטס האטס מיך אויך געוואלט הארגענען, מ'האט געשאסן, מ'האט געשאסן בליטש, מ'איז מיר נאכגעלאפן, מ'האט מיך ארויסגעווארפן פון אלע קהילות. ווען איך זאל נישט פילן אז דער מישן איז אזא הייליגער מישן אז ס'זאל זיך מיר לוינען פאר דעם אויפצוגעבן אלע מיינע חברים מיט דאווענען בציבור אין א געהעריגע מנין פון שומרי שבת, וואלט איך דאך אויכעט געבראכן. נאר איך ברעך נישט ווייל איך קען נישט זען היינט אין דעם דור א וויכטיגערערע מלחמה ווי דאס. דאס איז יעצט אזוי ווי ביי די צייט פון דעם עגל משה רבינו קומט אראפ און ער זאגט מי לה' אלי און אפרים שטיין, ער וועט גיין מאכן א ארגענעזעישען וואס דאס הייסט דרור, נעם קער פון דיין נעפיו קודם, פארוואס איז דיין נעפיו אזוי אפגעפארן? פארוואס זענען אנדערע צוויי ברידער אזוי אפגעפארן? פארוואס האט עטס זוכה געווען צו אזא זאך? אפרים, וואס איז מיט די מחזורים פאר די רוסישע אידן וואס זענען שוין געשטארבן אין משך די יארן, און זיי האבן קיינמאל נישט געוואוסט וואס דאס הייסט א כי אני השם בקרב הארץ? די דר'ערד ליגן, די גאנצע שטיין חד גדיא. פוי, דיין זיידע איז געווען א אן אגודיסט, האסטו געדארפט בלייבן ביי די אגודה, זאל די אגודה דיך האבן. און איך וויל זאגן אלע עלטערן ווי וויכטיג ס'איז צו העלפן די קינדער, מען מוז לערנען נאר וואו ס'איז דא ווידיאוס, און נאר ביי א תלמוד תורה אדער אין א בית מדרש, און אין די פרייוועט וואו מען לערנט ביי די ישיבות איז איבעראל דא ווידיאוס, ס'מוז זיין, טאמער ס'איז נישט דא, לאז נישט דיין קינד, כ'האב גארנישט אז ער וועט מיט אים לערנען, ער וועט אים ארויפארבעטן אויף א מדריגה, און נאכדעם וועט ער אים מאלעסטן און ער וועט ווערן א גוי, ס'עט וועלן ווערן א מיידל. עניוועי, רבותי וואטש וואט יור דואינג, יעדער מענטש וואס דו געסט אים איבער דיין קינד, אפילו די מלמד אין חדר, פרעג דיך נאך אויף אים. כ'האב ענק שוין געזאגט, פרעג די קינדער פון די פריעריגע חדר, זיי ווייסן אלעס. זיי זאגן אייביג, קענסט אריינפאלן צו יענעם מלמד, ער איז א טאטשער. זיי האבן אפילו א נאמען, א טאטשער. עניוועי, דאס איז נאר געווען אן עמערדזשענסי צוגעלייגט, יעצט גיימיר צום שיעור. כ'וויל רעדן וועגן א ענין וואס איז פארגעגאנגען דא, ס'איז געווען אזוי, ס'איז געווען א ווייבל וואס האט געוואוינט מיט איר מאן, זי האט אפילו געהאט א קינד פון אים, און עט די ענד אוו די דעי האט דער מאן נישט געוואלט געבן א גט, איז געגאנגען רבי נטע גרינבלאט, ער איז פון מעמפיס טענעסי, ער איז רבי משה פיינשטיין'ס א תלמיד, ער איז א גרויסער תלמיד חכם און ער איז א גרויסער מענטש, ער איז אנגענומען שטארק. און ער איז געגאנגען און האט מסדר קידושין געווען פאר די פרוי בזיווג שני, כאטשיג זי האט נישט קיין גט פון איר מאן. יעצט האט זיך אנגעהויבן א נייע פראבלעם, דאס איז דאך א געהעריגע אשת איש, וויאזוי האט מען דאס געמעגט טון? איז אזוי, יעדער האט זיך פארלאזט אויף אן אנדערן, הרב גרינבלאט האט געזאגט ער האט נאר מסדר קידושין געווען, באמת איז געווען הרב שמואל קאמינעצקי ווער ס'האט עס מתיר געווען, הרב שמואל לייקענט עס, ער זאגט זיין זוהן איז געווען דער וואס האט עס מתיר געווען, ער האט מיט דעם גארנישט. נישט. און אזוי האט זיך יעדער פארלאזט אויפן אנדערן. למעשה איז עס א מורא'דיגע חילול השם און ס'איז א מורא'דיגע בגידה אין קדושת ישראל. ס'איז געווען פרויען וואס האבן קיינמאל נישט חתונה געהאט כאטשיג זיי האבן געמעגט חתונה האבן. איך האב געקענט נאך אסאך פרויען דא אין אמעריקע. איך האב געקענט איין פרוי וואס איז געווען א רעבעצן גראדע און מ'האט איר געגעבן היתרים וויפיל דו האסט געוואלט. האט זי געזאגט איך זוך נישט קיין היתרים. איך בין א אידישע טאכטער. איך זוך גארנישט, איך וויל נישט קיין היתר, שוין, פארטיג. למעשה, זיי האבן אפגעלעבט א גאנץ לעבן און זיי האבן קיינמאל נישט חתונה געהאט. ס'איז געווען אסאך וואס מיט די גרויסע היתרים זענען אהיים געקומען די מענער, נאך יארן לאנג, זענען אהיים געקומען און ס'איז געווען קינדער ממזרים, און ליסען, מ'טרייט די בעסט. באט דאס מיינט נישט אז דאס איז געמאכט געווארן ווי מען זאגט לכל הדעות, נאר וואס ס'דאך דאך דא הלכות גייט מען לויט די הלכות, ש. דא איז די הלכה איז אז דער. אז די פרוי איז אן אשת איש. איך וויל עס צעלייגן אויפן שפיץ גאפל, נישט פאר די טיפע לומדים. ר' משה פיינשטיין זאגט אז טאמער. א פרוי ווערט געוואויר אז איר מאן איז א משכב זכר'ניק, מעג זי אים איבערלאזן זי מעג חתונה האבן אן א גט. זאגט ער אבער קלאר, טאמער האט זי אבער געוואוינט, דא איז געווען א מעשה דארטן אז זי האט נאך געוואוינט מיט אים א לאנגע צייט אפאר חדשים, זאגט ער דעמאלטס העלפט שוין נישט דער היתר אז א פרוי וואלט נישט איינגעגאנגען, און ממילא איז עס קידושין טעות, ווייל דו זעהסט דאך אז דו ביסט יא איינגעגאנגען, האסט נאך געוואוינט מיט אים אפאר חדשים, נאכדעם האט עטס ענק צוקריגט ווייל קיין גרויסע שלום בית איז נישט געווען, ממילא וויל זי נוצן דאס יעצט פאר א היתר אז זי דארף נישט קיין גט. זאגט ר' משה דעיס העלפט נישט דער היתר. די זעלבע אויכעט, דעי פרוי טענה'ט איר מאן איז געווען משוגע, זי איז געגאנגען צו סייקייטרעסט, אלעס איז אמת, זי האט אבער געוואוינט מיט אים נאכדעם וואס זי האט געוויסט זיין מעדיקל היסטערי, און זי האט אפילו געמאכט א בעיבי מיטן, סאו ווייל זי האט זיך נאכדעם צוקריגט ווייל זי האט געפילט זי קען נישט וואוינען מיטן מער, דעיס מיינט נישט אז ס'איז געווען א מקח טעות ווייל דו. איינגעגאנגען, ס'איז שווער זיך צו גיין גט'ן, מיט אלעם האסטו געקלערט, ווייסטו וואס, אגב אונסיה גמר ומקנה, אקעי כ'וועל וואוינען מיט, איז געגאנגען נטע גרינבלאט און ער האט געגעבן קידושין אן א גט, יעצט וואס דאס מיינט איז אז אזוי ווי כשר פלייש האמער דאך אונז שוין נישט, כ'האב דאך ענק שוין געזאגט, יעצט האמער דאך בעיסיקלי גארנישט, כשר'ע תפילין איז דאך געווען יארן צוריק א גאנצע מבוכה, עטס געדענקטס דאך. סאו עט די ענד אוו די דעי בלייבט אז ס'נאך געווען איין זאך קדושת ישראל, קדושת ישראל איז דא צוויי זאכן ס'איז דא גיטין און קדושין און ס'איז אויך דא הלכות נידה, הלכות נידה איז דאך אויכעט איין בטל ומבוטל. ליידער ליידער. קודם די רבנים קענען נישט קיין הלכות נידה, כ'האב ענק שוין געזאגט זיי קענען נישט פסק'ענען מראות. רב אהרן האט אריינגענומען דא אסאך אינגעלייט, סאו ווייסט שוין. טוט זיך מיט זיך, איך פלעג זיי נאכקוקן, זיי האבן נישט געפסקנט כהוגן, און נאכדעם איז דאך דא, איך ווייס, אפשר פינף אדער צען פראצענט וואס זיי פרעגן שאלות, די אנדערע פסק'ענען זיך דאך בכלל אליין, אדער זיי ווייסן נישט וואס דאס איז, עניוועי, און נאכדעם איז נאך געבליבן מקוואות, און וואס איז מיט די מקוואות? הע, וויאזוי די מקוואות זעען אויס ווייס איך, כ'האב געזאגט א שיעור אין ארץ ישראל, האב אריינגעארבעט א כולל אביסל, און זיי האלטן מיך אין איין קאלן יעדע וואך מיט נייע פראבלעמען, און זיי גייען צו רב לאנדא, צו רבנים וואס זיי פירן מקוואות, ס'איז א חורבן. איך געדענק רבי אברהם כץ פון סאטמאר דא פלעגט מיך לאזן באקוקן די מקווה, כ'האב אלץ געטראפן עפעס קלייניקייטן, היינט קוקט מען נישט טרעפט מען נישט, עניוועי איז געבליבן נאר נאך איין זאך גיטין און קידושין, יעצט אז מען מאכט שוין חוזק פון דעם אויך זעמער דאך אינגאנצן פערטיג, זעמער דאך אין דער ערד, טאוטלי אין דער ערד. יעצט דער רב נטע איז א גרויסער תלמיד חכם, ער דערציילט אז דער וואס האט צוזאמגערעדט לשון הרע פארן ווילנער גאון אויף חסידים איז געווען א איד וואס זיבעציג יאר האט ער נישט גערעדט לשון הרע ממילא האט אים דער ווילנער גאון געגלייבט, האבן די תלמידי בעל שם געזאגט אז דער בעל דבר האט אים אפגעהיטן זיבעציג יאר פון צו רעדן לשון הרע ער זאל קענען איינרעדן דעם ווילנער גאון אויף די חסידים זענען שקצים און ער האט געלייגט א חרם אויף זיי, עטס ווייסטס אז חסידות איז אויך אין חרם פונקט אזוי ווי איצעלע פימפ האט ארויס געלייגט א חרם איז חסידות האט אויכעט א חרם פונעם ווילנער גאון פון א גרויסן גאון עניוועי יעצט לאמיר גיין ווייטער. האט מען גענומען א איד ווי ר' נטע גרינבלאט וואס ער איז א ריזיגער תלמיד חכם, פון די בעסטע תלמידים פון ר' משה, און ער איז א קאפ שטיק, און ער איז געגאנגען און האט מתיר געווען א פרוי, יעצט קען מען שוין טון וואס מען וויל ווייל ס'איז דא א היתר פון ר' נטע גרינבלאט, א איד זאגט ער האט געזען ווי דער רב דרייווט א קאר, ער האט עס אליין געזען, פרעגט אים יענער וואס איז געווען שבת, זאגט ער ניין ס'איז געווען אין די וואכן, זאגט ער נו וואס איז די פראבלעם, יעדער וועט זאגן אז ר' נטע האט מתיר געווען, איי ר' נטע האט געהאט זיינע זאכן און. היינט ביי די נייע זאכן מוז דאס נישט זיין אז דאס איז די זעלבע. קודם איז רבי נטע האט מתיר געווען. נאכדעם איז דא נאך א זאך אז רבי נטע אליינס האט אויך נישט מתיר געווען. ער שרייט ער ווייסט פון גארנישט. ער האט געזען ס'איז זיך געקומען שטעלן א פרוי און זי האט געהאט א היתר פון קאמענעצקי ממילא האט ער געגעבן סידור קידושין. איז ממילא דאס איז אונזער פראבלעם. ס'איז איש מפי איש עד מפי עד און אזוי זעהט אויס דאס גאנצע אידישקייט. יעצט איז געקומען די ערנסטע תלמידי חכמים מיט די ערנסטע רבנים און זיי האבן אנגעהויבן צו פארפירן, איך מיין דאס האט שוין ממש אונטערגיין גאנץ קדושת ישראל, און א פרוי וועט קומען זאגן איך ברויך נישט קיין גט ווייל קאמינעצקי האט עס מתיר געווען אין יער טווענטי פיפטין. ס'איז א דזשאוק. עניוועי. יעצט. איז געגאנגען די חברה, מ'האט ארויסגעגעבן א מורא'דיגן בריוו. סא, אז מ'האט ארויסגעגעבן א מורא'דיגן בריוו קעגן די אשת איש, קומען די תלמידים פון קאמענעצקי און זיי נעמען זיך אן פארן. איז למעשה, איך וויל ענק זאגן פונקטליך וואס די זאכן זענען וויאזוי מ'נעמט זיך היינט אן. די ערשטע זאך שרייבט מען, איט איז קאמפליקעיטעד, סאו דאנט מיקס אין. ס'איז זייער קלאר. די צווייטע זאך, איי דידענט אינוועסטיגעיט די פעקטס, באט דיפענדעט אן א סייקייטריסט. הו מאסט נאו וואט הי איז דואינג אר עלס הי וואלד דעמעדזש היז רעפיוטעישאן. ס'איז שוין באלד אזוי ווי ר' משה פיינשטיינ'ס היתר פון חלב עכו"ם ווייל ס'איז מירתת. נאר ס'איז אביסל א חילוק צווישן חלב עכו"ם און צווישן אן אשת איש. די דריטע איז איי דידענט פסק'ען באט רילייד טאטלי אן סאמוואן עלס ווייל ר' שמואל קאמענעצקי האט א זוהן וואס ער איז נישט קיין גרויסער תלמיד חכם ער איז א כולל אינגערמאן און ער הייסט

סדר, וואס איין גדול און איין רב האט אזוי געזאגט און דער אנדערער האט געזאגט פארקערט, דאס הייסט נישט קריטיסייזן, דאס הייסט מברר צו זיין דעם דעת תורה. זיי געבן נישט ארויס גארנישט, זיי קומען אן דא מיט געפילן, ענד דעטס דעדלי ראנג. יעצט די פיפטע זאך איז וואס זיי זאגן, רב קאמענעצקי, רב גרינבלאט, העוו נאון טו בי סאו מאטש פאר אידישקייט, האו דעיר יו אפען יור מאוט. כ'האב אים געזאגט, דאס הייסט דעת תורה מיט די אלע געפילן, און דעם האט מען אונטערגעברענגט אידישקייט. דער גדול ער מעג ער מוז ער מאכט ער טוט. סאו דאס איז בעיסיקלי וואט איט קאמס דאון טו. יעצט ס'איז געווען. דריי בריוון, דאס טייטש אזוי, בעיסיקלי איז עס איין בריוו נאר ס'איז אלץ פארבעסערט, ס'איז א דיפרענט ווערזשען פון די ערשטע בריוו. סאו מען האלט שוין ביי סך הכל דריי, אז דער אייבישטער וועט אונז געבן גענוג טעג און יארן, וועט מען האלטן ביי נאך אפאר. איינס איז געווען א בריוו וואס זיי זאגן אז ער איז געווען קרוב לשבעים שנה האט ער באדינט כלל ישראל במסירות נפש, און רבנים שרייבן אונטער אז אונז פארלאמער זיך אויף זיין הדרכות מיט אלעם, און אוי לאזניים הייבן אן די סאטמארע קללות אוי לאזניים שכך שומעות, און מען זאל וויסן וואס ער האט געטון אלץ פארן כבוד שמים, איז וואלט נישט געקענט גענוג. פארשרייבן אויף אים, און שוין. דאס איז געווען דער ערשטער בריוו וואס זיי האבן ארויסגעגעבן. ביים צווייטן בריוו האבן זיי שוין צוגעלייגט אז וויבאלד אונז זעמער, ווי מען זאגט, תלמידים און ער איז א גרויסער רב, איז מען מחיוב צו פאלגן אים, און ווער ס'פאלגט נישט איז אוי להם מעלבונה של תורה, אוי לאזניים שכך שומעות, והננו מוחים בכל עוז נגד בזיון התורה של מורינו פאר הדור וכל החולק על

ס'איז שוין געווארן א נייע זאך, און נאכדעם זאגן זיי נאכאמאל והננו שולחים בזה את עידודנו וברכתנו החמה למרן שליט"א שבמשך שבעים שנה במסירות נפש זכה להמשיך מסורת רבינו שמדורות הקודמין און להרבות כבוד שמים און שוין. בקיצור מיט דעם האבן זיי אפגעפרעגט דעם אייבערשטן חלילה, זיי האבן אפגעפרעגט די תורה, זיי האבן אפגעפרעגט הלכות גיטין, זיי האבן אפגעפרעגט אלע ראשונים מיט אחרונים, ווייל אונז האמער דא אזא זאך וואס דאס הייסט, אז לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך. יעצט אויף די דריטע גירסא זאגן זיי, די וואס זיי נעמען זיך אן פאר קאמענעצקי'ן טענה'ן אז זיי האבן נישט געמאכט די צווייטע גירסא, נאר די צווייטע גירסא האבן געמאכט די שונאים וואס זיי ווילן אונטערברענגען קאמענעצקי. בקיצור, מען ווייסט שוין נישט, איר ווייסט ווען מען האט געהארגעט פרעזידענט קענעדי איז געווען אזוי, הי ד קילער דעט קילד די קילער דעט קילד די פרעזידענט, ס'איז געווען א גאנצע אריכות מען האט נישט געוויסט פונקטליך. די זעלבע דא אויך, און די זעלבע איז אויף מיין חתימה און די אלע זאכן וואס מען האט געמאכט און מען ווייסט נאך נישט ס'איז דא רבנים וואס זענען עס מכחיש און זאגן דאס האבן די שונאים געמאכט און אזוי האלט מען, דערווייל אבער איז די אשת איש האט חתונה געהאט און זי לעבט א לעבן. יעצט איך וויל אביסל אריינגיין וועגן דעם רב קאמינעצקי, דער שמואל קאמינעצקי איז אזא בלאפער א פעיקער א טו פעיסער און. ס'דא צוויי דעת תורה'ס, צוויי ווערזשענס וואס קאמענעצקי האט געזאגט וועגן גיין צו די פאליס אויב מ'מאלעסטערט איינעם. לכתחילה איז געווען אנגענומען אז ער האט געזאגט אז פאר א מאלעסטער מעג מען גיין צו די פאליס. יעצט, אין די זעלבע צייט איז געווען דא א אסיפה פאר הרמת קרן התורה און ער האט גערעדט דארט. האבן מיר אונז אריינגעשיקט א שאלה צו איינער וואס ער העלפט צו פאר א מאלעסטער ער זאל עסקעיפן דזשאסטעס צו מען מעג מיט אים גיין צו די פאליס צו נישט האט ער אנגעהויבן צו שרייען נאו נאו נאו נאו מען מוז קודם פרעגן א רב דאס טייטש אזוי איינמאל האט מען געהערט פון אים אז מיט א וויקטעם מעג מען גיין צו די פאליס נאכדעם איז געקומען עד כדי כך אז ער האט געפסקנט ברבים האט ער געשריגן אז מען טאר נישט גיין מיט א מאלעסטער טאר מען זיכער נישט גיין צו די פאליס מען דארף קודם גיין צו די רבנים און אפילו איינער וואס ער העלפט צו א מאלעסטער טו עסקעיפ דזשאסטעס טאר מען אוודאי נישט גיין צו די פאליס נאר צו וועם צו די רבנים און דעמאלטס בשעת מעשה האט ער אפילו נישט געוויסט אפילו אז די שטארקייט פון די מאלעסטערס איז ווייל ס'איז דא רבנים און ס'איז דא כלל טיערס וואס זיי העלפן זיי צו. יעצט דא לייג איך ארויף דעם קליפ איר קענט הערן ווי ער רעדט. קוועסטשען, עז פאר עז די פראבלעם אוו טשיילד אביוז איז איז עומד על הפרק, ענד עז פאר עז איי נאו יו אר די ראש ישיבה איז אוו די אפיניען דעט

ס'איז תצא מזה ומזה והולד ממזר. א רב איז נישט א זאך וואס ער איז יציב, ער איז א פעסטע זאך, וויאזוי דער ווינט בלאזט בלאזט מען אים ארום. שמואל קאמינעצקי'ס פסק איז נישט ווערד גארנישט, דער שמואל קאמינעצקי איז אן אויסגעשפראכענער לאו-לייף, און איך האב עס שוין געזאגט אסאך מאל אויף מיין האטליין. יעצט, דער רב שמואל קאמינעצקי בעצם איז א קאווארד. ער איז א פחדן, ער האט מורא פאר זיין ווייב, און זיין ווייב האט מורא פארן זון, ווייל דער זון דרייט זיך דאך דארט אין די ישיבה, און אידן וואס זיי געבן געלט איז אנדערש דער דין. איך וויל אייך פארציילן א מעשה, איך האב עס שוין אסאך מאל פארציילט, מען פלעגט זאגן אז גאנץ ירושלים האט זיך געפירט אויף א קאץ, וויאזוי? ס'איז געווען א רב פון ירושלים, ער האט אבער געהאט זייער א שווערע רעבעצן, ער האט מורא געהאט פאר איר, ווען זי האט עפעס אראפגעלייגט דעם פיס האט ער געטאנצט, בקיצור, זי האָט אָבער אויך געהאַט אַ קליינעם חיסרון, זי האָט מורא געהאַט פאַר אַ קאַץ, ווען די קאַץ האָט געגעבן אַ שפּרינג, האָט זי זיך דערשראָקן, איז זי געלאָפן צום רב און ס'האָט זיך אַלעס געדרייט. פלעגט מען זאָגן, אַט די ענד אָוו די דעי פירט זיך גאַנץ ירושלים אויף אַ קאַץ. די זעלבע אויך דער זון זיינער זיצט אין די ישיבה און ער האָט צו טון מיט פיינענס. און לויט ווי איך האב געהערט איז דער איד, דער טאטע פון די פרוי וואס מען האט איר מתיר געווען צו חתונה האבן אן א גט, איז א גרויסער עושר און ער געבט גרויס געלט פאר די ישיבה אין פילאדעלפיע, סאו מוז דאך דער זון ר' שלום זאגן אז וואס דער גביר וויל דאס וועט מען טון, און אז דער זון ר' שלום פסק'נט אזוי האט ער דאך שוין דערציילט די מאמע. אז זי מוז אויך מיטהאלטן, און אז די מאמע האט שוין געהערט אז דא האנדלט זיך מיט געלט, האט זי געזאגט פארן מאן, ליסן, די ישיבה נידס דעם טשעק, ענד דעטס איט. אונז האמיר שוין אסאך מאל געהערט פון פעלער וואס ער פלעגט זאגן, איך ווייס וואס די הלכה איז, אבער איך קען מיך נישט אריינמישן, וועגן אייגענע אינטערעסן וואס ער האט. דאס איז דאך די צרה, אז דער רב דארף אנקומען צום טשעק פונעם גביר, ווען נישט קען ער נישט פירן די ישיבה, איז דאך עס. דעם גביר'ס אינטערעסן פאר דעם רבונו של עולם'ס אינטערעסן חלילה. איז במילא קומען זיי אצינד מיט א נייע זאך ווייל ער איז זיבעציג יאר א ראש ישיבה, איך וויל פרעגן א קשיא, ס'איז געווען יוחנן כהן גדול איז געווארן ביי די אכציג יאר א צדוקי, איז כ'האב געוואלט וויסן וועלכע חזל האבן זיך געטרויט אויף א כהן גדול וואס ער איז אריין לפני ולפנים צו זאגן נאך אכציג יאר אז ער איז א צדוקי, ווער האט זיך געטרויט מיט אים צו טשעפען, דא איז געווען כבוד התורה, דא איז געווען אז עס איז גדלות השם וואס ער איז אריין אכציג יאר אין קדש הקדשים יום הכיפור און ער איז ארויסגעקומען בשלום. נאך א זאך, וויאזוי האבן די חזל געמעגט רעדן לשון הרע און איבערגעלאזט אזא פלעק, יוחנן כהן גדול איז דאך געווען דער כהן גדול וואס בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול חשמונאי ובניו זיי האבן געמאכט אזא מין געוואלדיגע מלחמה פארן אייבערשטנ'ס וועגן, וואס האסטו איבערגעלאזט אזא שלעכט נאמען? די תירוץ איז אז די גמרא לערנט אונז א מורא'דיגע מוסר השכל זאלסט קיינעם נישט גלייבן אפילו ער קען אריינגיין לפני ולפנים און ער זעהט כביכול התגלות השכינה אינעווענדיג אין קדשי קדשים און נאך אכציג יאר קען ער דיסיידן, נעעע כ'בין נישט אזוי זיכער אז די חזל זענען גערעכט. און ממילא האבן די חזל אונז איבערגעלאזט דא דאס, נישט ס'זאל זיין לשון הרע, נאר זיי האבן עס אונז איבערגעלאזט אז ס'זאל זיין א לימוד, דאונט טראסט עניבאדי, ער קען זיין זיבעציג יאר א ראש ישיבה און ער קען האבן אין זיך די ארגסטע מינות כפירה, ער קען זיך האלטן אזוי גרויס אז ער איז שוין קעגן דעם שלחן ערוך און ער האלט נאך אז ער איז גערעכט, אויך. דאס האט אונזער הייליגער רבי אזוי שטארק געארבעט אויף דעם אז אונז זאל מען זיך נישט פארלירן פאר קיינעם, דער רבי האט געזאגט איך מוז האבן די נטורי קרתא כאטשיג כ'האב זי פיינט, ווייל טאמער איך גיי אראפ פון די גלייזן זאלן זיי מיך צוריק שטעלן, יעדער מענטש מוז האבן איינער וואס וועט אים צוריק שטעלן אויף די גלייזן, דאס איז ביי וואס אונז האלט מיר יעצט, כ'האב אנגערוקט אפאר ליטווישע רבנים וואס זיי זענען שוין ראש ישיבות יארן לאנג, און הער א מעשה, מ'קען שוין נישט מחולק זיין, און ס'איז לא תסור מן הדבר, א נייע מעשה, און זיי האבן שוין. די אלע ליטווישע נעמען דאך אויך די פראגרעמס פאר די ישיבות מיט די תלמוד תורה'ס אז מען טאר נישט לערנען פונעם אייבערשטן, מארגן וועט מען זאגן דאס איז אויך לא תסור, ניין ניין ניין ניין ס'איז נישט קיין לא תסור, און מען דארף זיך שלאגן מיט זיי, און מען דארף ארויסקומען קעגן דעם, און נאכדעם איז דא אזא זאך וואס הייסט הלכה ואין מורין כן, אפילו ווען די הלכה זאל הונדערט פראצענט זיין אזוי, טאר מען אזוי נישט פסק'ענען ווייל מען ברענגט א חורבן פאר כלל ישראל. כל שכן ווען די הלכה איז נישט אזוי, זי האט געוואוינט מיט אים און זי איז איינגעגאנגען, אזוי ווי די גמרא זאגט אגב אונסיה גמר ומקנה, אז זי האט געפילט נאכאמאל זיך גיין גט מיט אים, מיט אים דא האט זי א מאן, זי קען האבן תשמיש, זי קען האבן א קינד מיט אים, ס'זאל נישט זיין די גאנצע וועדינג פאר נאטינג, זיי האבן זיך זייערע זאכן, יעדער מענטש האט זיך זיינע זאכן אין קאפ, און מען געגאנגען און מען האט גענומען און מען האט. אז מען ארויסגענומען דעם גאנצן ענין פון גט, פארוואס זאל יעדע פרוי גיין היינט האבן א גט? און נאך אלעם, בר מן דין, זי זאגט דאך אז דער מאן איז משוגע, אונז זעמער נאכנישט אזוי גאר זיכער אז ס'איז משוגע, קען זיין דאס ווייב זאגט אזוי ווייל זי וויל אים פטור ווערן. יעצט ס'איז דא א סייקייטריסט וואס האט אים אויסגעהערט, אבער ס'איז נישט מבורר אז ער זאל זאגן אז ער איז משוגע. נאר וואס איז באמת ביהיינד די סטארי, דער טאטע איז א גרויסער מיליאנער, און ער וועט דאך וועלן האבן אפאר טאלער, סאו ווי איידערש צו געבן אפאר טאלער קען ער באשטיין זי זאל וואוינען אן א גט מיט א צווייטן מאן ס'זאל זיין קינדער ממזרים, זעהט אויס אז דאס געלט איז ביי נעם מער ווי דאס גאנצע אידישקייט מיט זיין משפחה מיט זיין יחוס, ווייל אזוי ווי ס'שטייט כסף וזהב מטהר ממזרים. מ'דארף אונטערברענגען די אלע ראש ישיבות, אנגעהויבן פון שלום קאמענעצקי, דאס איז דער זון, און שמואל קאמענעצקי, דאס איז דער פאטער, און מ'דארף אונטערברענגען נטע גרינבלאט, און אזאנס זאל נישט געשען מער ביי כלל ישראל, און מיט די שטותים וואס זיי פארקויפן אונז וויל מיר אונז צושערן, איך געדענק מיט אפאר חדשים צוריק האט מיך אריינגערופן א רב, א ווינער רב הייסט ער, זאגט ער נחום איך וויל זאלסט אראפנעמען דעם טייטלבוים פונעם האטליין, איך וויל זאלסט אים אראפנעמען, זאג איך אים איך האלט נישט דערביי, משה אלי' טייטלבוים האט מכשיל געווען קינדער און איך וויל ער זאל בלייבן אויפן האטליין און אונז זאל מיר אים רודפ'ן, זאגט ער איך בין אבער דעת תורה. זאָג איך, װינער רבֿ, איר געדענקט מיך? פֿינף יאָר, זעקס יאָר צוריק זעמער דאָ געזעסן אױפֿן זעלבן פּלאַץ, איר אױף אײַער זיץ און איך אױף מײַן פּלאַץ, װוּ איר האָט מיך יעצט געזעצט, און איר האָט מיר געזאָגט, שפּאַר צו דעם האָטלײַן, און איך בין דעת תּורה. איך װיל אײַך פֿרעגן, װינער רבֿ, װען איז די גאַס געװען סעיפֿער פֿאַר קינדער, הײַנט צי פֿינף יאָר צוריק? זאָגט ער, זיכער אַז הײַנט. זאָג איך, װען איך פֿאָלג אײַך, װען װוּ װאָלט מען װען געהאַלטן? דאָס איז װערט אײַער דעת תּורה, ס'איז נישט װערט כּמו פֿולח ובֿוקע בארץ. ס'ווערט ווי א שאוועל אריין אין דר'ערד. זיי פארקויפן שוין יעצט דעת תורה, די נודע ביהודה איז זיך געגאנגען פלאגן און ער האט זיך געפיקלט, און ער געהאט זעכציק בחורים וואס יעדער קען א מסכתא טאמער מאכט ער א טעות, און ער האט געשריבן תשובות. אויב איך קען שרייבן איין ווארט, און איך הייס נודע ביהודה, און איך פייף זיך אויס אויף יעדן, און וואס איך זאג איז דעת תורה, וואס האסטו דעמאלטס געטון? וואס האסטו דעמאלטס געטון? יעצט כ'האב געוואלט וויסן נאך א זאך, אויב דעת תורה איז העכער פון די תורה, וואס דארף מען אונז כוללים? כ'פארשטיי בכלל נישט. אונז נעמען מיליאנס אוו דאלערס ווארלד ווייד און מען האלט אויס כוללים, אינגעלייט זאל זיצן און לערנען, זאל זיך טון עפעס, צו וואס ברויך מען דאס אלעס האבן? קומט איין שייגעץ ווי דער סקווערע רבי, פליט זיך אין הימל, פאלגט מען אים אלעס קעגן די תורה, שטייט אין די תורה מען זאל נישט הארגענען קיין מענטש, זאגט ער גיי פארברענען ווייל ער האט א מנין און מיך שטערט עס. און דער וויזשניצער רבי די זעלבע, מען זאגט אים ס'שטייט אזוי, זאגט ער איך ווייס אנדערש, אזוי דאך די גאנצע איז חסידות נעמט דאך אוועק יעדן חסיד פון די תורה, און ליטווישיזם נעמט אוועק אלע ליטווישע מיטן ווארט דעת תורה, סאו עט די ענד אוו די דעי וואס דארף מען אונז בכלל לערנען תורה? מען דרוקט שיינע ספרים יעדן טאג, מען דרוקט איבער די טורים, מען דרוקט איבער שולחן ערוך, מען דרוקט איבער די ש"ס, וואס פעלט דאס אויס? ס'איז א זאך וואס איז אירעלעווענט. איי וועסטו זאגן אז מען לערנט תורה באקריגט מען שכר, אבער די תכלית איז דאך ללמוד וללמד לשמור ולעשות, אויב ס'גייט נישט אריין נאכדעם אין לשמור ולעשות האסטו דאך גארנישט פון דעם ללמוד וללמד, ס'איז אזוי ווי דו זאלסט גיין יעצט לערנען חלילה חס ושלום אלטע גריכישע קולטור וואס איז שוין היינט אירעלעווענט, דעטס וואט וויער דואינג, אונז געבן נישט קיין דרך ארץ פאר תורה און פאר כבוד התורה און פאר מענטשן וואס זיי קענען לערנען תורה. ס'איז געווען יעצט אין ארץ ישראל רב קניבסקי האט געזאגט פארן. סקווערע רבי'ן עס קומען צו מיר אסאך אינגעלייט פון אייך זיי האבן זיך פארהערט ש"ס סקווער האט א ריזיגן שיינעם כולל איז נאטינג טו טאלק אבאוט און ס'דא אינגעלייט וואס זיי האבן דארטן געענדיגט ש"ס ס'דא פוסקים ס'דא ס'קומט ארויס א ירחון יעדן חודש שיינע הלכות אלעס מורא'דיג מסודר ס'דא גרויסע תלמידי חכמים דארט ס'איז נאר ליידער ארומגענומען מיט איין שטיק סטרא אחרא דער רבי מיט זיין זנות און הערשי ברייער מיט וועקאדעליי, און היינט טרייען זיי עס אויסצושטרייטענען, אבער וואס האבן די אינגע לייט דאס זיך צו פלאגן און לערנען תורה און שרייבן תשובות, אז די רבי קען זאגן אויף אלעמען אז ס'איז נישט. איך דענק ווען די רבי האט געפירט א דין תורה מיט וויזשניץ אין מאנטריאל, עפעס אויף א בילדינג, און די רב דארט איז זייער אן ערנסטער מענטש וואזנער, נישט די לא היו בסוד ועדה הנועדים על השם, ס'איז נישט דעם רב וואזנער וועקאדעליי מיט זיינע חברה, ס'איז אן אנדערע וואזנער, קיצור האט ער אראפגעשיקט די רבי זיינע סיקריטן, און זיי האבן געזאגט, הויך ביי די דין תורה האבן זיי געזאגט, הויך, דער רבי האט געזאגט. געט ער א פרעג, וואס נאך האט דער רבי געזאגט? קומט עטס אריין אין א דין תורה זאגן, דער רבי האט געזאגט. כ'האב מזל ער איז אן ערליכער און ער האט זיך אויסגעלאכט. פארשטייסט וואס דא גייט פאר? יעצט וועט עטס פארשטיין, די מענטשן זאגן, ווי קען זיין מען געט אונז צו עסן טרייפות, ווי קען זיין די מקוואות איז נישט כשר. העי, מען דארף היינט נישט קענען לערנען, קאמינעצקי איז קיין פוסק נישט. ער איז א ראש ישיבה, ער קען זאגן א מוסר שמועס פאר בחורים, איז ארויסגעקומען פונעם א חיבור, צאמגענומען אביסל שיינע זאכן, נישט נתפעל געווארן פון גארנישט וואס דארט שטייט, איך ווייס איך האב עס געטראפן ביי אונז איז געווען א רב דא ווי איך דאווען, מ'האט אריינגענומען א רב ציף, וואס ער איז געווען א גנב א גזלן, און ס'האט נישט געפעלט אסאך, ווען נישט מענטשן וואס זענען נישט מעמבערס האבן עס אפגעשטעלט האט נישט געפעלט אסאך ער זאל פארקויפן דעם מנין אויכעט. ער איז אן אלטער בחור פון זיבן און צוואַנציק און זיין טאטע איז געגאנגען אין דזשעיל ווייל ער געווען א סעקס פריק, ער איז א פראפעסער אין א סקול און ער האט געפאטשקעט מיידלעך, פארשטייסט וואס דא טוט זיך? און מארגן וועט מען זאגן ער האט א דעת תורה, ער איז געקומען מיט קאמענעצקי'ס בוקס און ער האט אלס נאכגעקוקט יעדע זאך, נו וואס זאגט מען די זאכן, ער האט וואוילע תלמידים אויכעט, שור, אבער ער ווערט נאכנישט קיין דעת תורה, פארשטייסט?

זלמן לייב האט מען געזעצט אויפן סאטמאר רב'ס בענקל, הע, דאס איז אזא דזשאוק אז ס'נישט דא דאס גלייכן, און זיי פסק'ענען היינט די גרעסטע דיני נפשות, מען שמועסט זיך מיט זיי אדורך, מורא'דיג, שטותים מיט הבלים די גאנצע זאך, דעת תורה, מען האט אזאלכע טערמינאלעדזשיס ס'איז ממש א שרעק. שוין, ברוך השם ס'קומט א מזל טוב פאר כלל ישראל, לעזער בערלאנד דער חזיר האט באקומען בירגער רעכט. אין אפריקע, ברוך השם, דער חזיר האט באקומען בירגער רעכט, ער האט באקומען א דיפלאמאטישן בירגער רעכט, פשש, ס'איז א שמחה, אזא שמחה פאר כלל ישראל, אזוי ווי כיום בריאת שמים וארץ, יעצט דער אראש, זיין זיין תלמיד, זאגט אז ס'איז צום געקומען איינער פון די פאליס מיט די חקירות, און ער האט נישט קיין גוטן טאג זייט דעמאלטס, און ער ווייסט נישט וואס צו טוהן, זאגט ער גיי שטעל דיך אויף און זאג עס ברבים. הער אויף מיט די באלאוניס, אונז קען מיר די זאך, מ'האט אים באצאלט אפאר טאלער, איך בין געווען דעם סוכות אינאיינעם אין צפת, איז דארט איז געווען א אינגערמאן וואס האט גע'טענה'ט קלאר אז זיין ווייב פלעגט ווערן געקישט ביי בערלאנד יעדעס מאל זי געקומען, און נישט נאר זיין ווייב נאר יעדער, און ער זאגט אז ער האט געהערט. אז מ'דאס טאר מען נישט, ער געהערט אויף מיין האטליין, איינער האט מיך געפרעגט א קשיא, די מעשה פון בערלאנד איז דאך שוין אלט אפאר יאר, וועל איך דיר ענטפערן פשוט, דאס אז ער האט בועל געווען א פרוי מ'האט אים געטראפן נאקעטערהייט מיט זיין טלית צוגעדעקט מיט א מיידל, דאס איז געווען איינער וואס האט עס געטראפן, נאר דאס אז ער האט געקושט א. זיין פרוי און ער האט געהערט אז מ'טאר נישט איז ער געווארן ווילד און ער האט אנגעהויבן איבערצודרייען דעם עולם אבער דאס האט גארנישט צו טון מיט די מעשה וואס ער האט בועל געווען אמאל א מיידל ער האט עטליכע מאל בועל געווען. יעצט וויל מען זאגן ער שפירט זיך נישט גוט אזוי ווי ביי פינטו מ'האט געזאגט אז דער דער חוקר קען עס נישט נעמען און ער האט זיך געשאסן ער האט זיך נישט געשאסן פינטו האט אונטערגעשטעלט א גענגסטער זאל אים שיסן ווייל מ'האט מורא געהאט פאר דעם חוקר. דאס איז אלעס? דאס איז וואס מען טוט היינט אראפצוראמען א מענטש? לעזער קעסטנבוים, א קליינער שטינקער אין וויליאמסבורג קען אראפראמען א מענטש און קיינער וועט נישט זאגן גארנישט? סא וואטס א פראבלעם מיט דעם? ער האט א שותף דארט אין קרוינהייטס, כ'געדענק נישט דעם נאמען פון דעם מענטש, א גענגסטער! דאס איז אלעס וואס דא גייט פאר? אה, ער האט מורא, האט שלעכטע חלומות ביינאכט. האהאהא. שטותים מיט הבלים. לעזער איז א וועלטס חזיר, זיין ווייב האט קיינמאל נישט געלאזט אים זיין אליינס ווייל זי האט געוואוסט ער טאטשט, און ווען ער האט געקענט האט ער געכאפט א פרוי. יעצט איז א שמחה, עס איז יום שמחה לישראל, וואס איז? כ'הער ער האט באקומען בירגער רעכט, טשע טשע טשע טשע טשע, דאס האט דער הייליגער רבי ר' נחמן געוואלט, הא? ס'איז אזא פאוני, דאס גאנצע ברסלב'ע חסידות איז איין שטיק פאוני, מען קוקט זיך אום, מען האט דעם מהרש גערודפט, מען האט אים שיער אמאל געהארגעט אין ירושלים, ס'איז געווען בענדער פענדער, ווייסטו דא אויפן ראוד שטייט, דאונט סטאפ פאר א בענדער פענדער. נעע, זיי זענען געווען וואוילע אידן, אבער די אני אמלוך און נאר איך און קיינער נישט מער, די אלע שטותים, דאס האט אונטערגעברענגט יעדן, און ס'ברענגט אונטער ברסלב אויך, ס'ברענגט אונטער יעדן. הערשעלע וואסילסקי האט זיך געשלאגן מיטן מהרש, ס'איז נאכנישט געווען דעמאלטס ברסלב'ע חסידות בכלל. מושי שרייט אז ער האט נישט געקענט גיין אין חדר ווייל יעדער האט אים נאכגעשריגן משוגענער ברסלב'ער, מושי דער זון פון מהרש, און דער מהרש האט געזאגט אז מיין זון איז א רשע מרושע און איך לאז אים נישט איבער גארנישט. נישט, און ס'איז דא משפטים יעדן טאג, און מיט הערשל וואסילסקי האט ער זיך געשלאגן און וואסילסקי האט זיך מיט אים געשלאגן, זיי האבן זיך ביידע פארשעמט איינער דעם אנדערן, ווען אין ברסלב בעסמעדרעש אין ווילימסבורג איז נאך נישט געווען קיין דריי מענטשן, הערשל וואסילסקי'ס איידעמער האבן דארט אנגעהויבן צו דאווענען, און איך האב געוואוינט אויבן העכער ברסלב בין איך געגאנגען משלים זיין די מנין, און מ'האט זיך שוין געשלאגן, אבער קיינער מיינט נישט דעם אמת, יעדער מיינט איך, איך און איך און איך און איך, און די זעלבע איז לעיזער בערלאנד, ער האט אויפגעבויעט, ער האט געטון, ער האט געמאכט. ער האט געשיקט מענטשן צו יוסף הצדיק ווי ס'זענען געהארגעט געווארן אפאר, איז דאך א משוגענער, דער איז נאטינג טו טאלק אבאוט, יעצט האט זיך געמאכט א נייע מאוומענט אז ברוך השם ער האט באקומען בירגער רעכט, פארוואס? ווייל ער האט מזנה געווען אין ארץ ישראל, ס'איז דא קעיסעס קעגן אים, איז ער אנטלאפן, ער האט געדזשאמפט בעיל, פשיש, א מוראדיג חסידות ברסלב, וואו, טינק אבאוט איט, די מנהיגים וויאזוי זיי זעען אויס, און וואס נישט, כ'האב געזען וואס ס'גייט פאר דארט אין אומאן. ס'איז אנבעליוועבל וואס דארט איז פארגעגאנגען, גבאי דער וואס האט געבויעט דעם ציון פונעם רעבן און פון בעל שם טוב און פון די אלע גרויסע צדיקים, פון ר' יוסל יאמפעלע און פון ר' מעכעלע זלאטשוב ווי מ'טאר נישט צוגיין אן א מקווה, ער איז געווען א חזיר א מנוול פירסט קלעס, איך האב עס דערציילט דעמאלטס פאר ר' יעקב מאיר שעכטער, און כ'האב עס דערציילט פאר זיין ווייב, און זיין ווייב האט נישט געוואלט ער זאל מער פארן, יעקב מאיר האט אים געגעבן א בריוו אז ער נעמט אחריות ער מעג פארן, יעקב מאיר ווער נעמט אחריות אויף דיר? ס'איז ברסלב, דאס איז עס. קודם קומט דער רבי און נאכדעם קומט חלילה להבדיל דער אייבישטער. יא, מען האט אויפגעבויט א נאמען פארן רבי נחמן, א שמוציגער נאמען, פוי! וואס ס'גייט פאר אין אומאן ראש השנה און פאר ראש השנה און א גאנץ יאר און אין די זומער חדשים, און איך ווייס נאכנישט צו ס'איז דא א כשר'ע מקווה דארטן פאר פרויען. דאס איז עס, ס'איז ברסלב. די וואס האבן עס געבויעט די מקווה דעמאלטס, איינער איז זאלא א בעל תשובה פון כ'ווייס פון אפריקע, אויך טאקע פון אפריקע, און נתן מיימון, אן איידעם פון ראזענפעלד, זיי האבן זיך געריסן מיט דעם ר' מעכל טאג און נאכט, ער איז געווען אן אלטער איד פון פֿינף און נײַנציק יאהר, זיי האבן אים געפירט אין באד יעדן טאג פון יאר, און נאכדעם האבן זיי געזעהן אז איך בין זייער א פונקטליכער מענטש מיט הלכה, האט זיי געזאגט דארטן דער מייסטער, עה האב אים אין בוידעם, איך גיב דיר א היתר אויף אלעם. איך האלט איך האב ראיות ברירות ווייל איך האב דאך עס געבויעט אז די מקווה האט נישט קיין מי גשמים אפילו, עס האט גארנישט, און פרויען נוצן עס, אבער עס איז ברסלב. יעצט זיי זאגן אז רבי נחמן איז געווען א בעל רוח הקודש, איך בין נישט מחולק אין דעם, אבער ווען ס'קומט צו אייגענע זאכן האט קיינער נישט געזען גארנישט, יעדער צדיק האט געלאזט דעם מיני צוואה מיט אנדערע מיני צוואות, אבער די סוף האט דער אייבערשטער נאר יעדן געוויזן וואס ער האט געוואלט ער זאל זען. זאגן זיי אז רבי נחמן האט אמאל געזאגט אין אמת'ן וואלט ער געדארפט ליגן אין ארץ ישראל און וואלט אים געדארפט אדער טראגן אדער ער וואלט געדארפט דארט פארן וואוינען און זאל דארט שטארבן, נאר ער זעהט אז פאר כלל ישראל איז בעסער ער זאל ליגן אין אומאן. יעצט לאמיר נעמען יעצט ס'איז דורך צוויי הונדערט יאר פון רבי נחמנ'ס הסתלקות ווי איז בעסער ווען ער ליגט אין אומאן צו אין ארץ ישראל? קודם כל אין אומאן איז נישט דא קיין מנין אידן, נישט דא גארנישט, נאכדעם האט מען שוין דארטן געגראבן אויפגעבויעט די גרויסע הייזער, פונקט זיין קבר האט מען געלאזט ס'איז א גאנצע. ס'איז א לאט אוו יו האוו טו טינק אבאוט איט, ס'איז אסאך באלאוני. נאכדעם ווען ער ליגט אין ארץ ישראל דארף עס נישט קאסטן פאר אידן מיליאנס אוו דאלערס, און יעדער קען זיצן אינדערהיים ובדרך לא היו, זאל נישט צוקומען צו זנות, און נאכדעם וואלט ער געהאט נישט וויפיל ער האט יעצט, כ'ווייס צוואַנציק צו פֿינף און צוואַנציק טויזנט אידן, דאס וואס די ברסלב'ער זאגן צוויי הונדערט טויזנט, אפאר יאר ארום זיי מוזן זאגן מער אידן וויפיל ס'איז דא אויפן כדור העולם, כ'האב זיי געזאגט גייט נישט ארויף אזוי שנעל, איז למעשה וואלט ער אין ארץ ישראל געקענט האבן באמת אזא עולם ווי ביי ר' שמעונ'ן לג בעומר. ס'איז אנבעליוועבל. נאר וואס, יעדער צדיק זעהט וואס מ'הייסט אים זעהן, און וואס מ'וויל נישט ער זאל זעהן לאזט מען אים נישט זעהן. און למעשה וואלט מען נישט געדארפט האבן אז די אלע וואס זענען מזנה זאלן קומען און בויען דארטן די קברי צדיקים מיט די גאנצע מעשות, און מ'וואלט נישט געדארפט א יעקב מאיר שעכטער זאל נעמען אחריות, אז גבאי מעג זינדיגן. סאו יעצט לאמיר צוריק קומען. אין ברסלב רופט מען דאס דעם רבינ'ס א זאך. אין יעדן חסידות איז דא אזא זאך וואס דאס איז העכער כביכול חלילה חס ושלום פונעם אייבערשטן און פון די תורה. אין בעלז הייסט עס הייסט עס כבוד בית בעלז ווייל אזוי האט רבי אהרל'ע געזאגט מען דארף זעהן עס זאל זיין כבוד בית בעלז. אויף דעם מעג מען הרג'נען מענטשן אויך האט מען מיך געוואלט הרג'נען אין מירון וועגן כבוד בית בעלז. מען מעג טוהן אלע שייגעץ שטיק כבוד בית בעלז. אין ברסלב הייסט עס. דעם רעבינ'ס א זאך, און ביי די ליטווישע הייסט עס דעת תורה, בעסער געזאגט ביי די רבנים, אפילו ביי די אונגערישע הייסט עס אויכעט מען זאגט דעת תורה, און מיט דעם איז מען מתיר כל עבירה שבתורה. שוין. יעצט מיר גייען ווייטער. כ'האב געוואלט אפיעלן צו ישראל אברהם שטיין, ס'איז דא אזא זאך וואס דאס הייסט איבערפלאנצן, למשל ס'דא מענטשן וואס האבן נישט קיין קידניס, היינט איז א קידני איבערפלאנץ ממש א געים, מ'קען עס טון זייער גרינג, א הארץ קען מען איבערפלאנצן, מ'קען שוין אלעס טון היינט. עד כדי כך מען קען איבערפלאנצן א קאפ אויכעט, מען דערציילט איינער איז אמאל אריינגעקומען צו א דאקטער וואס ער פלאנצט איבער קעפ, ווייזט ער אים ס'דא דא אונגערישע קעפ, ס'דא די רוסישע קעפ, ס'דא פוילישע קעפ, ס'דא אמעריקאנער קעפ, בקיצור פרעגט ער וויפיל איז עס, האט מען אים געזאגט אזוי, די אמעריקאנער קאפ קאסט פֿינף טויזנט, די רוסישער קאסט צוואַנציק טויזנט, בקיצור יעדע זאך האט א פרייז, די פוילישע קאסט פֿערציק טויזנט, דער אונגערישער קאסט הונדערט טויזנט, פרעגט ער וואס דער אונגערישער. איז דען דער קלוגסטער פון אלע? ניין, אינגעריש הייסט נאך גרויסע בהמות, ס'איז דען נישט, ס'האט נישט מיט קלוגשאפט, ס'האט צו טון מיט וויפיל מ'האט עס געיוזט, די אינגערישע וואס נעווער יוזד, ווייל זיי יוזן נישט דעם קאפ. איז די זעלבע זאך איז דא מיט טעסטיקלס, ס'איז דא זייער אסאך סאלדאטן וואס זיי גייען ארויס אין פראנט און זיי ווערן גע'אינדזשערט, ווייל ס'פאלט עפעס א באמבע אדער עפעס א אויפרייס זאך און זיי רייסן זיך אויס די טעסטיקלס, אזוי וואלטן זיי געקענט נאך האבן קינדער. בקיצור, די ארמי האט אזא זאך וואס ס'הייסט א אזוי ווי אונז האמיר א גמח פאר יעדע זאך, האבן זיי פאר טעסטיקלס. איז שטייט אין א צייטונג וואס הייסט די מירער, האנדרעדס אוו איראק ענד אפגאניסטאן וועטערענס העוו אינדזשוריס דעט מעיק דעם דיפיקולט אר אימפאסיבל טו קאנסיוו טשילדרען.

מאך זיכער אז דו געסט עס נישט אוועק, לייג אריין אין גארבידזש, נאר מען זאל נעמען דיינע טעסטיקלס, מען זאל עס געבן פאר א סאלדזשער, ער זאל כאטש קענען האבן קינדער. איך בעט דיך נאכאמאל, טו איבערטראכטן וואס דו טוסט, ביקאוז יו גאנא ריגרעט איט, ווייסט, דו זעסט אויס פונקט ווי איינער וואס האט א שיינע זונה און ער קען זיך נישט צוריקהאלטן און ער מיינט אז טאמער ער וועט דאס טון, אך, די גאנצע וועלט וועט זיין זיין. נאכדעם הייבט עס אים אן אזוי צו ברודזשען ביים הארץ, א גאנץ לעבן ברודזשעט עס אים און ער קען זיך נישט פטר'ן פון די געדאנקען. יעצט, ס'איז דא אויכעט אסאך סאלדאטן, ס'איז דא מענטשן וואס זענען קענסער פעישענטס, און ס'איז דא בחורים צו מיידלעך זיי ווייסן אז זיי וועלן נישט קענען האבן קיין קינדער נאכדעם טאמער מ'וועט זיי געבן קימאו, איז דא אזא זאך דאס הייסט א זאמען באנק, און דארט קויפט מען זאמען ווען איינער קען נישט האבן קינדער, בוני עולם אין מאכיעווא אין די און אזעלכע גליקן, איז לייגן זיי דאס אוועק פאר זיי נעמען קימאו טערעפי, אז טאמער זיי וועלן ארויסקריכן און זיי וועלן נישט קענען האבן קינדער, האבן זיי כאטש פון זייער זאמען און זיי קענען האבן קינדער, און די זעלבע אויך די מיידלעך לייגן אוועק די עגס אז זיי זאלן קענען האבן קינדער, און דאס פארפרירט מען, און פראוזן האלט זיך אויף אסאך יארן פריש, איז ווען ס'לאזט זיך אויף איז עס געהעריג ראוי להזריע, על כל פנים איז וויל איך דיר זאגן דו זאלסט אויך די זעלבע טון. דאס מאכן אסאך צו זען זאלסט גיין אין א באנק זאלסט עס דארט אריינלייגן, נאכדעם וואס ס'וועט דיר לייד טון וואס דו האסט אפגעטון אז דו ביסט געווארן א נקבה, וועסטו מאכן זיכער אז דו וועסט נאך קענען ברענגען פאר טשענער אייניקלעך אויף די וועלט. און אויך וויל איך זאגן פארן עולם ס'א גרויסער מזל טוב פאר מלכות בית וויזשניץ און פאר טשען, און ווייצן, אז ברוך השם עבי בעיבי האט באקומען א נאמען, ער הייסט שוין עבי חיה שטיין, כ'האלט זאלסט שטיין אויך טשענדזשן דעם נאמען ס'זאל נישט בלייבן קיין זכר אז דו ביסט געווען אמאל א איד אויך נישט איך האלט זאלסט דיך רופן מקארטער אדער מקילעגרעגער און האט זיך א נאמען געגעבן חוה, חוה איז געווען די אם כל חי, נעבעך נעבעך איז דאס א קראנקער זכר א קראנקער משכב זכר ניק נעבעך ער מיינט ער טוט איינעם וויי ער טוט דאך זיך וויי טוט נישט קיינעם נישט וויי אונז זעמיר אידן מ'האט אים אויסגעשפיגן מ'זאגט מיר אז ער איז א משוגענער ש. יעצט לאמיר גיין ווייטער. כ'האב געוואלט זאגן, כ'לייג ארויף דא א שטיקל טעיפ פון איינעם, כ'האב געטשענדזשט זיין וואויס, ווייל איך וויל נישט אז מ'זאל אים קענען אנטון צרות. יעצט, וואס ער טענה'ט איז, אז ס'איז זייער ביטער דער מצב, בפרט נאך מענטשן וואס זיי קומען דא אהער פון אויסלאנד, ער מיינט נאר אזוי, ס'איז נישט אויסלאנד, ס'איז אפילו פון דא, ס'איז זייער ביטער דער מצב, ווען ס'קומט איינער, און אפילו ווען ער האט חתונה, און אפילו ווען ער האט חתונה אויף פון קרית יואל אויף ווילימסבורג. און ס'איז זייער ביטער, ווייל ס'איז נישט דא ווער ס'וועט זיך באמת אומקוקן. ווער גייט זיך אומקוקן אויף אזא מענטש? דער טאטע וואוינט אין קרית יואל, צומאל דער שווער וואוינט אין קרית יואל, ס'איז נישט דא ווער. ס'איז דא דא שירים, ס'איז דא שירים אינעם פראגרעם, אזוי ווי ס'איז דא מאדערס דעי און פאדערס דעי, דעמאלטס דארף מען אפגעבן כבוד פארן טאטן און פאר די מאמען. וואס טוט מען? אז אין א נורסינג האום ברענגט מען זיי א באוקעי פלאוערס און מ'לאזט זיי ווייטער לעבן, זאל נישט באדערן, און אז אינעם בית הקברות טראגט מען זיי דארטן א באוקעי פלאוערס. ס, אבער מען געט זיך עפעס אפ א נעכטיגן טאג, ס'איז א פראגרעם, אזוי ווי גאנץ אידישקייט איז היינט אויך א פראגרעם, מען האט גמ"חן פאר דעם, מען האט גמ"חן פאר יענעם, פאר יעדע זאך איז דא א גמ"ח, אבער פאר א טראפ ערנסטקייט איז נישט דא נישט קיין געלט און נישט קיין גמ"ח, איז למעשה זאגט ער, ער האט דא חתונה געהאט, איר וועט הערן ווי ער זאגט עס, מען האט נישט געהאט ווער ס'זאל לערנען מיט אים הלכות נידה און הלכות טהרה, יעצט אזאלעכע טעלעפאונס קריג איך נישט איין מאל א טאג, איך קריג עס צען מאל א טאג, נישט איין מאל, צען מאל א טאג קריג איך אזאלעכע קאלס. יעצט האט מיך אויך געטראפן איינער, איך האב אנגעהויבן צו רעדן פון עניני קדושה, טרעפט מיך איינער זאגט ער זאלסט וויסן, מיין טאטע און מיין מאמע האט מיר חתונה געמאכט אויף גאט'ס וועלט, זיי האבן מיר גארנישט געזאגט, פרעג איך אים פארן כלה האט מען אויך גארנישט געזאגט, און ווער רעדט מען איז ביזי די פלאוערס אזוי צי די פלאוערס אזוי, מען איז נישט ביזי מיט קיין שום ערנסקייט, בקיצור דערציילט ער מיר אז. דריי פיר יאר האט ער נישט געוויסט יסודות פון אידישקייט, יסודות, כ'האב נישט געוואלט זאגן וואס, עס איז מיר נישט אינטערעסאנט אויך נישט, נאר מסתמא מ'האט נישט געוויסט קיין הפסק טהרה, מ'האט נישט געוויסט קיין שבעה נקיים, מ'האט נישט געוויסט גארנישט, א דריטער טרעפט מיך און ער זאגט מיר, ער האט קיינמאל נישט געוויסט, ער האט געוויסט אז עס הערט אויף צו בלוטן, גייט צו מקווה און ס'טובל'ט זיך, ס'איז א מורא'דיגע פראבלעם דאס. איך האב דאך געהאט א ישיבה פאר חתנים, כ'בין ארויסגעגאנגען דערפון ווייל כ'האב עס נישט געקענט אנהאלטן ווייל איך בין געווען ביזי מיט מקווה, ס'איז געווארן דעמאלטס זייער ביזי מקווה'ס, רוסישע מקווה'ס, ניינטין עיטי, מ'האט געמוזט אנהייבן צו פארן מאכן פאר אידישע קינדער מקווה'ס, האב איך געמוזט ארויסגיין פון דעם ווייל ס'איז נישט געווען קיין אנדערער וואס האט עס געוואלט מאכן, כ'האב מיך דעמאלטס געזעצט לערנען א האלב יאר הלכות מקוואות, כ'האב מיך פארהערט, כ'האב באקומען צעטלעך, בין ארום געפארן באלד א יאר מיט הרב הגאון ר' מאיר פויזן, כ'האב מיטגעפארן זעהן וויאזוי ער מאכט מקווה'ס, נאכדעם האב איך אנגעהויבן אליין צו מאכן, כ'פלעג אים נאך זיין אין טאטש אן אלע שווערע שאלות, אבער כ'האב אנגעהויבן נאכדעם אליין צו מאכן, איז למעשה איינער האט עס געדארפט איבער נעמען, מ'האט געדארפט ווייטער טוהן, יעצט ס'איז דא אזאלכע מורה הוראה'ס און סתם חזירים אויך, איר טענה'ט ער זאגט אז חזקאל טייטלבוים. עס איז נישט גוט אים צו פרעגן, ס'איז אמת, מען האט מיר לאנג שוין געזאגט. ער גייט אריין א יונגערמאן אינעם בעדרום אריין כאילו און ער וויל וויסן פונקטליך וואס ווען, דעטס נאט די קוועסטשען, די קוועסטשען איז נישט צו ער וואוינט בייטאג צו ער וואוינט ביינאכט, צו ער וואוינט געהעריג צו ער וואוינט נישט כבסוכניק, דעטס נאט יור פראבלעם, דו האסט איין זאך, ענטפער יענעם, ער פרעגט דיך א שאלה ענטפער אים, גיי אים נישט אריין אין בעדרום אריין. נאר וואס? סוף מעשה במחשבה תחילה ס'האט זיך אויסגעוויזן אז ער האט עס אינדזשויעד, והא ראיה ער איז געגאנגען צו די אייגענע שוועגער, מסתמא האט זי אים אויך געפרעגט שאלות. ס'איז א דזשאוק די גאנצע זאך וואס עס גייט דא צו. כ'האב גראדע יעצט נאכאמאל געזעהן דעם אליהו מלאך הברית אהיימקומען פון דאווענען, ער קומט אהיים צוועלף פופציג, ער גייט שוין אנעם זעקל, אליהו מלאך הברית זעהט אויס מ'האט אים געזאגט, ליסן יו גאטע סטאפ די נאנסענס, נחום ראזנבערג האט געוואלט אז מען זאל דאך מפרסם זיין אין אלע גאסן, אבער די רבנים האלטן עס נישט ביים טוהן, ווייל איינער בעקט זיך דעם צווייטן, אבער ליסן, מען ווייסט דעם אמת. עניוועי, האב איך אים ווידער געגריסט, אליהו מלאך הברית פרעג איך ווי איז די זעקעלע, יעצט ענטפערט ער שוין נישט, ער האט מורא צו זאגן, דאס הייסט איך טריי נאך ארויסצונעמען דעם בוטס וואס מען האט אריינגעשטויסן מיר אין אינעם אחור, ווייל מען האט מיך ארויסגעשטויסן פון דעם בית מדרש ווי ער איז רב, איך קען עס נאכנישט ארויסנעמען, ס'איז נאך סטאק, און ער דרייט זיך ארום אין שטאט. און ער האט פינף ארטיסטן וואס האבן אפגעדינגען זיינע אפארטמענטס, און ס'וואוינען מסתם דארט נאך צוואנציג דרייסיג, און פארטיג. ס'דא דא אויף ראבלינג סטריט, לעבן גאטליב'ס, בויעט א איד איבער דירות, דער איז אויכעט נאר פאר גוים. איינער זאגט מיר וואס פארקויפסטו די דירה וואס דו פארקויפסט יעצט פאר אידן, פארקויף עס פאר גוים, זאג איך אים וועגן דריי טעמים, קודם איך בין נישט דא אונטערצוברעכן אידישקייט, מ'האט זיך ביטער געפלאגט, און צווייטנס ס'איז א ירושה, ס'איז א זאך וואס. הע, איך האב נישט געארבעט דערויף, ס'איז בין יום הלך און בין לילה עבר, און דריטענס, אונז זעמער דאך אפאר יורשים, וועל איך מיך גיין שלאגן פאר יענעם? איך שלאג מיך נישט פאר יענעם, אבער למעשה, דער עולם וועט עס טוהן, און איך האלט מען זאל עס טוהן, און ס'איז אריינגעקומען יעצט א מורא'דיגע זאך פון ענגלאנד אויכעט, זיי האלטן מיר פאר. ס'איז דא דארטן צוויי שקצים אין לונדון. איינער איז טייטלבוים, ער איז דעם בייטשער'ס זון, און נאכדעם איז דא עפעס א שותף זיינער וואס איך הער ער איז אנטלאפן פון ארץ ישראל, ער האט געהארגעט א פאליס, איך קען נישט די גאנצע זאך און עס אינטערעסירט מיך נישט, עס האט נישט צוטון מיט טשיילד סעקשועל אביוז, מען זאגט אז זיי נעמען יונגעלייט און זיי ווארפן זיי ארויס פון זייערע דירות פון וואו זיי וואוינען, און עס איז א גרויס איבערקערעניש וואס ס'גייט דארט פאר אין די אידישע געגנט אין סטעמפארד היל. מען איז שוין געגאנגען צו די רבנים, די רבנים זאגן זיי זענען מאפיאנערן, זיי האבן מורא פאר זיי, אוודאי זיי מישן זיך נישט אריין, מען האט זיי מסתם אפבאצאלט אפאר טאלער, איז למעשה מיינען זיי אז איך נעם מיך אן פאר זיי, ווייל זיי האבן עפעס ארויסגעווארפן דעם כץ, קיעווע כץ, און ממילא רעד איך צאם אויף קיעווע כץ. לאז מיך דיר מסביר זיין, איך בין נישט דארטן אינעם פאליטיק, נאר דאס אז זיי ווארפן ארויס מענטשן און זיי קענען קריגן מער געלט, דער'ס נאו רול עגענסט איט. פאדווא האט אונז נישט געגעבן אפילו קיין כשר'ס צו עסן סאו וואסארא שטאטס רב איז ער עניוועי? און טאמער זיי קענען מאכן מער געלט? דא ביי אונז חעזקל טייטלבוים האט אויך פארדינגען פאר ארטיסטן, די יאקאבאוויטשעס וואס האבן געבויעט די סאטמארע שילן האבן אויך פארדינגען פאר ארטיסטן, נחמן בראך האט געהאט א היתר אז ער האט געמעגט פארדינגען נאך יארן צוריק, מען האט געמאכט א מעפ דא מעג מען דא טאר מען נישט, העי דער איז נאטינג ראנג ס'איז אלץ פול אוו בעלאוני עניוועי. זאלן געזונטערהייט ארויסווארפן וועמען זיי קענען און זאלן מאכן וויפיל געלט זיי קענען, איך מיש מיך נישט אין דעם אריין, באט איין זאך וואס איך בין איז וואס איך זאג אז איך האב מיט די גאנצע פאליטיק גארנישט עניוועי ווייל ס'האט נישט צוטון מיט טשיילד סעקשועל אביוז, יעצט איך גיב זיי נישט קיין היתר אז זיי מעגן עס טון ווייל איך קען נישט די פאליטיקס דארטן וואס ס'גייט פאר, נאר מען פרעגט מיך, אלע רבנים דא וואס זענען אין ריעל עסטעיט נעמען אריין ארטיסטן? ווען ס'איז געווען פאר די ארטיסטן האט מען אין בארא פארק אריינגענומען רוסישע וואס האבן אויכעט קאליע געמאכט א בנין, מ'האט געווען מחלל שבת, מ'האט גערייכערט אום שבת מיט אלעם, סאו ווער קערט היינט פאר יענעם, ליסן, גיי מוף דיר אין וואלד אריין. יעצט נאכאמאל איך גיב נישט קיין היתר ווייל איך בין נישט דארטן, איך זאג נאר, זיי טוען די זעלבע וואס מ'טוט דא און איך האב מיך נישט אנגענומען פאר דעם מער ווי פאר יענעם, ס'איז אלץ נארישקייטן. איך הער זאגן אז די זאלוינים האבן צוריק גענומען דעם אקער אז ער זאל צוריק זיין א מלמד, איי ער איז געווען, אראפגעפארן ער האט שוין געהאט צוטון מיטן גשר, ער איז א גוטער מלמד מען ברויך אים צוריק, אדער מען האט מורא זיינע קינדער זאלן נישט אראפ גיין פון וועג, פאר זיינע קינדער האסטו מורא און פארן גאנצן חדר האסטו נישט קיין מורא, נאר איך האב געוואלט וויסן פון די אלע שקצים ווי זענט עטץ געווען פארוואס האט עטץ ענק נישט געזארגט ווען עטץ האטץ מיך ארויסגעווארפן מיט אכט יאר צוריק. פארוואס האט עטס ענק נישט געזארגט פאר מיין משפחה? פארוואס זארגט עטס ענק פאר אקער'ס משפחה מער ווי, מער ווי פאר אן אנדערן? פארוואס האט זיך קיינער נישט געזארגט אויף מעכ לעבאוויטש'נס משפחה ווען דער שייגעץ פריד, שמואל פריד, האט אנגעדרייט די שטאט? פארוואס האט מען זיך דעמאלטס קיינער נישט געזארגט? און ער האט נעבעך אפאר קינדער וואס זענען טאקע אראפ פון וועג און אראפ פון זינען אויך. ס'איז אלעס באלאוני, יעדער זאל מאכן וויפיל געלט ער וויל, ווארפטס ארויס וועמען עטס ווילטס, עז לאנג עז די מאני איז דער, יור אקעי, נאר ס'זאל זיין ליגעל געמאכט, אבער ביי אונז איז דא איין לייזער קעסטנבוים האט געשאסן פאר טויט אויכעט איינעם, דאס טאר מען נישט. יעצט, איך וויל ענק זאגן נאך א מעשה וועגן דעם חזקאל אליהו און מלאך הברית, ס'דא מענטשן זיי פרעגן ס'איז אמת, דו ווייסט ס'איז אמת, איך וויל דיר עפעס זאגן, ער איז געגאנגען צו איצעלע פימפ ביי די סאכדעס ער האט געזאגט ער וויל מען זאל געבן א בריוו אז ס'איז שקר. קודם ס'וואלט אויסגעזעהן פאני ווייל איינער זאגט גייסטו ברענגען א בריוו איינער איז אמאל אריינגעקומען ער האט געזאגט דער חזיר זאל ארויסגיין פון מקווה שרייט יענער וואס כ'האב נישט באצאלט ווי יעדער ווער האט אים געזאגט דו ביסט דער חזיר סאו נאכן ארויסמעקן האט ער גע'אסר'ט א האטליין דארפסט עס נישט האבן אבער אזוי ווי מערערע מענטשן ווייסן האט ער פארלאנגט א בריוו. און יעצט די רבנים זיי האבן געגעבן פאר זיין פילגש א היתר אז זי קען צוריק גיין וואוינען ס'הייסט א אונס נישט א מפתה די האבן געזאגט ליסן אונז זעמער נישט דא דיך צו פראטעקטן אז די זאלסט נאך קענען בלייבן א מוהל און אלע זאכן אז די הערסט נישט אויף מעג איצל ארויסגעבן וויפיל בריוון ער וויל אונז גיימער אויך ארויסגעבן א בריוו און עס קען זיין ווען מיר שרייבן אז אונז זעמער יעצט געוואויר געווארן אז ס'איז גאר געווען א מפתה נישט קיין אונס. סאו שטעל אפ די גאנצע מלחמה, און אזוי האט ער געמוזט אפשטעלן די מלחמה, און דאס זאלט עטס וויסן, דאס איז יחזקאל טייטלבוים'ס מעשה מיט די שוועגערן. שוין, לאמיר צוריק קומען צום ענין. דאס וואס כ'האב ענק שוין אסאך מאל געזאגט, ווער ס'הערט אויס מיין האטליין, אז מ'האט אריינגענומען ביי די ארוינים האט מען אריינגענומען יונגע לייט, יונגע יונגע לייט, ראצערלעך, זיי האבן גארנישט געקענט, איך בין זיי געגאנגען פרעגן שאלות, זיי האבן נישט געוואוסט גארנישט, בשכבה ובקומה האבן זיי נישט געוואוסט, און. שפעטער איך האב קאמפלעינט איז געווען דא אן עלטערע דיין וואס ער האט עס איבערגענומען אין די הענט אריין און ער האט עס געטרייט צו מאכן ער זאגט מיר ער האט עס געמאכט זייער אסאך פאר גרויסע קענערס כ'וויל נישט זאגן דעם נאמען פונעם עלטערן דיין פשוט ווייל איך ווייס נאכדעם האט נע ווייסט וואס כ'וועל עס יא זאגן כ'האב ענק אלע אין בוידעם ר' ישראל דוד הארפענעס ער פלעגט זאגן אלע יונגעלייטלעך די דיינים'לעך ווען עטס האט שווערע שאלות קומטס צו מיר איך וועל אייך אלעס אויסלערנען און ער האט מיר געזאגט ס'געווען א מורא'דיגע סוקסעס. יעצט איך בין צופרידן אז א אינגערמאן פסק'נט אויב ער קען פסק'נען, ווייל ווען אן אלטערע ווייסט ער איז ער זאל ער מחמיר זיין זאל ער מחמיר זיין, די חומרא לאזט זיך אויס אז ער ווייקט זיך אין מקווה און ער כאפט א בחור אדער ער גייט אויף מאנהעטן און ער טוט וואס מען טאר נישט, דאס הייסט זאל ער מחמיר זיין? טע! עניוועי, ער זאל נישט מחמיר זיין, ער זאל מיקל זיין.

ווי איך פאר מאכן א מקווה, איינע פון די זאכן וואס איך טו, איך זאג אדער אויף אידיש אדער אויף ענגליש, הלכות טהרה, הלכות נידה, איך שעם מיך נישט צו זאגן דאס ווארט נידה, די איינציגע זאך וואס איך זאג נישט איז אז דו ביסט טמא, ווייל מיר האט דערציילט א רב אז ער האט אמאל געזאגט פאר א פרוי דא אין בארא פארק, א פוסק האט געזאגט דו ביסט טמא, שטאט צו זאגן דו ביסט א נידה, און זי איז געווען א ספרדישע האט זי געשפיגן דעם רב אין פנים, זי האט ארויסגעוואקט טמא ביסטו, איך בין א אידישע טאכטער, יו העוו טו וואטש יור לענגוויטש, דעטס אלל.

עט די סענס פון די אינגעלייט וואס קען נישט די הלכות און הייבן זיך נישט אן צו קענען און נישט אינטערעסירט צו קענען אבער איך געב א געדאנק פאר די ארוינים זיי האבן ממש אינגע אינגעלייט וואס צו פרעגן די זאכן ס'איז א מורא'דיגע זאך אבער מען דארף נאך אסאך מער ביי די זאלוינים איז דאס אויך נישט דא. נאך א זאך, עס איז געווען שיעורים פון חזקאל חזקאל טייטלבוים פאר חתנים וואס האבן חתונה געהאט, איך ווייס צו ער געבט עס נאך, אבער איך בין געגאנגען צו זיינע שיעורים און ער, איך ווייס איך וויל נישט אריינגיין צו ער איז ער טאקע האט ער געטון

שוין, סאו דער עולם האט געהערט די מעסעדזש, ס'איז דא נישט הונדערטער אינגעלייט נאר טויזענטער אינגעלייט, און ס'איז דא אינגע פרויען אויכעט, נאר די פרויען גייען מיך נישט אנקאלן ווייל איך בין א מאנסביל, און ס'איז שוין אבאוט טיים אז מ'זאל ווי מ'זאגט נעמען קער פון די אלע זאכן. יעצט כ'האב אביסל געטשענדזשט זיין וואויס מ'זאל נישט דערגיין ווער דאס איז. אבער עס דארף א תיקון, עס דארף זיין יונגע יונגע לייטלעך נישט חזקי אזא אלטער חזר וואס עס שטעלט זיך אים שוין נישט די מעשה, ער האט זיך אליין גענומען פילן אז ער זאל קענען קטן'ען, שטעל דיר פאר ווי האט ער נאך שכבת זרע? עניוועי מען דארף שטעלן יונגע לייט, און זיי מוזן נישט קענען גאנץ הלכות נידה, אז ס'קומט א שווערע שאלה שטעלט מען עס אפ, מען זאגט כ'וועל דאס פרעגן כ'וועל עס מברר זיין. אדער וועט אריינקומען איין מאל א וואך איינער וואס ער וועט געבן א שיעור כללי אויף אלע שווערע זאכן, דארף נעם יונגעלייט וואס זיי ברענען נאך אין דעם און זיי ווילן יענעם ארויסהעלפן, און זיי ווייסן אליין וואס דאס הייסט אפצושיידן א מענטש פון א ווייב, און ס'איז א מורא'דיגע זאך, מען דארף דאס מתקן זיין, כ'האב גארנישט אז מען טוט צדקות אין הוידענאנאש און אין ארץ ישראל און אין פישפיקלאדיין, ביי אונז אין שטאט איז הלכות נידה אין דר'ערד, און אין אלע חסידישע מקומות אזוי, אין בארא פארק אזוי, און. מאנסי און אין מאנרא, מען האלט אין איין זאגן אינגעלייט, ס'טויג נישט, אזוי ווי ס'איז דא אין דאקטעראט, איז דא א דאקטער, נאכדעם איז דא א ספעשעליסט, נאכדעם איז דא א באורד סערטיפייד, נאכדעם איז דא א פי עי, נאכדעם איז דא א רעדזשיסטערד נורס, איז מען מוז דאך נישט נעמען יונגעלייט וואס זיי קענען כל התורה כולו, וואס ער קען דאס ביסל וואס מ'וועט אים אויסלערנען, דאס זאל ער זיך נישט שעמען צו זאגן מיט א פילע באק פאר זיינע חברים יונגעלייט. און די זעלבע דארף מען נעמען יונגע ווייבלעך און זאלן לערנען די יונגע ווייבלעך, יונגע מיין איך וואס זענען דרייסיג יאר אלט זאלן לערנען די צוואנציג יעריגע, און מען זאל נישט רעדן פון הלכות צניעות און אנהייבן צו וויינען יוי וויי מען גייט מען גייט מען גייט מען גייט גארנישט, איך זאג דיר דעם אמת איך בין געווען א בחור א יונגער בחור גראדע און מען האט מיר אנגעטראגן זייער א חשוב'ן שידוך פון אנטווערפן אבער נישט סתם א שידוך, הו ווען איך טו ווען דעם שידוך וואלט איך געווען היינט פון די גדולי הדור. בקיצור, און דער איד איז געווען זייער א דורכגעווייקטער חסידישער איד, בעלזער רב האט אויף אים געזאגט גרויסע זאכן, בקיצור, האט ער אנגעהויבן אזוי, אז אין בעלז האט מען געזאגט אז דאס בעט איז א בעט, איז דער קבר א קבר. זאג איך אים, ר' איד, איר זענט צעדרייט? איך בין נאך א בחור, איך דארף חתונה האבן, איך בין נישט אן אלטער איד ווי איר,

פסוק ה', ס'הייבט זיך אן שישי, כי יקח איש אישה חדשה לא יצא בצבא, ווען א מענטש נעמט א נייע פרוי זאל ער נישט ארויסגיין אין מיליטער, ולא יעבור עליו לכל דבר, מען זאל אים גארנישט הייסן מאכן, נקי יהיה לביתו שנה אחת, ושמח ער זאל דערפרייען את אשתו זיין פרוי אשר לקח וואס ער האט גענומען.

ס'איז נישט קיין חילוק, זאגט ער, דא האט דער בעלזער רב געזאגט מען דארף זיך פרייען אז מען האט חתונה געהאט, אבער מען דארף זיך נישט פרייען מיטן ווייב, מען דארף פרייען זיך אז מען האט חתונה געהאט. האב איך אים געזאגט רבי איד, איר זאלט זוכן איינער וואס ער האלט ביי די מדריגה, איך בין נישט ביי די מדריגה. בקיצור, און איך האב קיינמאל נישט געטוהן דעם שידוך, ברוך השם, ווייל די אלע משוגעים, די אלע פרומע זאכן, האב איך אים געזאגט, דער גאול איז מען זאל צוקומען אמאל צו דעם, אבער נישט ביי די צוואנציג. סא בקיצור, מען זאל נעמען וואוילע פרויען וואס זיי האבן נאך די תאווה און זיי ווייסן נאך וואס דאס הייסט טשיילד בערינג יערס, און זאל לערנען מיט יונגערערע פון זיי, און נישט געוויינט, טאמער דו וויינסט, שטויס אים ארויס, דער אייבערשטער האט געמאכט אז מען זאל ברענגען קינדער אויף די וועלט מיט א ליבשאפט, וועגן דעם זאגט מען א ממזר איז זייער קלוג, ווייל מען האט עס געטון מיט אזא ליבשאפט, וואו! סיי ער האט געברענט און סיי זי האט געברענט. און אזוי דארף מען עס טוהן, אוודאי מען דארף עס טוהן לשם שמים, און מען דארף עס טוהן ווייל דער אייבערשטער האט אזוי געהייסן, אבער בשעת מעשה דארף מען נישט אינזין האבן גארנישט נאר ליבשאפט, און מען זאל ווי מען זאגט באקומען די מאוסט פון די סעטיספעקשאן וואס מען קען, וואס איז אויסגעהאלטן על פי תורה, ווייל דעמאלטס וועסטו נישט זוכן מארגן אן אנדערע פרוי, ווי אזוי זאגט דער חינוך, נאך א יאר אז דו וועסט דיך פרייען אזוי מיט דיין ווייב ווי מען דארף, עט א פרוי אין די גאס זיין א פרעמדע צו דיר, דו וועסט נישט האבן קיין שייכות דערמיט. פונקט ווי דו האסט קיינמאל נישט אריין געוואקט אין א שכן'ס הויז, ס'איז נישט דיין הויז, וואקט מען נישט אריין אין א שכן'ס ווייב, צו אין א מיידל וואס האט אפילו וואס האט נישט חתונה געהאט, איט דאזענט בעלאנג טו יו. דערציילט מיר א אינגערמאן ער האט חתונה געהאט, בקיצור די טאטע פון חתן האט געפרעגט די טאטע פון די כלה, מען האט שוין אויסגעלערנט עפעס דאס מיידל? די כלה? זאגט ער, דארף מען עס אויסלערנען, זיי האבן זיך ארומשפילן דריי חדשים וועלן זיי וויסן אלעס וואס מ'דארף צו טון. נאך די חתונה, דער חתן מיט די כלה זענען געקומען צום מחותן אין שטוב, צו די. צו די כלה'ס פאטער אין שטוב, אויף שבע ברכות, און דעם חתן'ס פאטער איז אויך מיטגעקומען, און זיי זענען געקומען אביסל פריער פארן עולם. זעט דעם חתן'ס פאטער ווי די כלה זוכט עפעס, פרעגט ער זי, וואס זוכסטו? האט זי געזאגט, זי זוכט דעם לוח, דעם לוח וואס האט אריינגעשריבן אירע וסתות. און זי טרעפט עס נישט, פרעגט זי איר פאטער, ווי איז דער לוח? זאגט ער, דער לוח דא האסטו, ער האט אראפגענומען א גרויסן לוח פון די וואנט וואס מען שרייבט אויף דארטן אלע חתונות וואס מען האט און אלע בר מצוות, אה דער גאנצער לוח האט ער אראפגענומען, נא דא האסטו דעם לוח, ער האט אפילו נישט געכאפט אויף וואס מען דארף א לוח. איר פארשטייט וואס דא גייט פאר, אבער די פלאוערס האט געמוזט זיין פונקטליך, און די כלה זיצט. די שטול האט געמוזט זיין פונקטליך, און דאס האט געמוזט זיין פונקטליך, און יענץ האט געמוזט זיין פונקטליך, און אלעס האט געקלאפט, און דער בדחן און דער שדכן, און ס' מ'האט באצאלט, און ס'האט זיך געטון. א גוי'אישע חתונה. ווייל ביינאכט ווען זיי גייען אהיים גייען זיי זיך אויפירן ווי א גוי מיט א גוי'טע. א גוי'אישע חתונה, און ס'ליגט נישט קיין קדושת ישראל אין דעם. כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך וועגן די יונגע רבנים מיט די אלטע, קודם כל הלכות וסתות איז כמעט קיינער קען נישט, נישט דא כמעט א רב, איך געדענק אפילו איינע פון די עלטערסטע חשובסטע רבנים אין ווילימסבורג וואס זענען געווען באוויסט אז זיי האבן געקענט זייער גוט הלכות נידה, ווען ער האט פארגעלערנט וסתות האט ער געשטאלפערט. און איך האב אלץ דא געזאגט און דארט געזאגט און אה יא ס'איז ריכטיג. ס'א חשבון ס'איז שווער עס צו פירן. איך האב געמאכט אמאל א קאמפיוטער אויף הלכות וסתות היינט נוצט מען עס איבעראל ס'איז שוין דא אויף עפפס מ'קען עס האבן איבעראל ליובאוויטש האט עס גענומען בקיצור איך בין געווען דער ערשטער וואס כ'האב דאס ארידזשענעיטעד ווייל כ'האב געזען קיינער קען נישט כ'האב עס געמאכט אויף אלע שיטות אויף נוסח חבד מ'זאל ציילן עונות וואס דו ווילסט איז דארטן געווען נאכדעם האב איך געמאכט א ספר וואס דאס איז די זעלבע מיט די חשבונות ס'רעכנט אלעס אויס. למעשה איז דעמאלטס דוד ראזענבערג דער וואס ס'באקט די מצות, און נאך אפאר אזאלכע רבנים זענען ארויס מיט חרמות, איך האב זיך אויסגעלאכט פון זיי כ'האב זיי געהאט אלע אין דר'ערד, כ'האב זיי געזאגט ליסן, איך פאר ארום אין אוקריינע איך פאר ארום אין גאנץ אמעריקע ס'נישט דא ווער ס'זאל פסק'נען וסתות. קיצער זיי האבן זיך געשטעלט צו שלאגן מיט מיר, בין איך געקומען צו א גרויסן רב אין ירושלים, ער לעבט שוין נישט היינט, ער איז געווען איינער פון די ירושלימ'ע רבנים, און. ער האט מיך געלאזט רופן, כ'בין דארט געווען, זיי האבן אונטערגעדרייט מיר, כ'האב נישט קיין מורא געהאט פאר אים, אבער פארן דאטום וואס כ'האב געדארפט קומען בין איך געקומען אליינס, כ'האב אים געזאגט איך בין פון אמעריקע, כ'האב דא א וסת צעטל, אויב מיין ווייב שטעלט עס אויס, כ'ווייס אפילו נישט וואס דאס איז, שרייבט אריין דא לויט וואס זי האט אויסגעשטעלט ווען אונז דארף מיר זיך פורש זיין. איך האב דאך געוואלט האבן זיין כתב יד קדשו, איז ער האט מיר אנגעהויבן צו זאגן דאטומען, זאג איך אנטשולדיגט וויל איך עפעס זאגן, איך בין אזוי אויסגעטון פון דעם, אזוי ווי איר זענט אויסגעטוהן פון וואס טוט זיך יעצט אין האנג קאנג, טוטס מיר א טובה שרייבטס עס מיט אייער האנטשריפט און ער שטעלט עס אויס. נאכדעם פרעגט ער מיך זאג מיר ס'דא אסאך אזאלעכע פראסטע שטריקעס אין אמעריקע, זאג איך הערט אויס איך ווייס נישט, איך ווייס איין זאך איך האב קיינמאל נישט געלערנט כ'האב נישט זוכה געווען לכתרה של תורה און איך וויל איר זאלט עס מיר אויסשטעלן איך זעה וואס האב איך געטוהן דא אן עוולה וואס ז זענט איר ברוגז? זאגט ער ניין, נאר איך זעה איך ער פרעגט מיך ווי לאנג איך האב שוין חתונה געהאט זאג איך אים כאטש זיבן יאר, איר קענט ממש גארנישט? זאג איך ניין איך קען גארנישט, איך האב געזאגט שטייט עתידה תורה שתשתכח מישראל עתידה אשה שתלך לישראל כיכר זה טהור או כיכר זה טמא, איך פארשטיי נישט די מעשה, איז דאך א מעשה לסתור, זאגסט די תורה וועט פארגעסן ווערן און עתידה אשה שתלך זי וועט גיין פרעגן, נו דאך ס'פונקט פארקערט, שוין נו האט ער שוין געזען ער רעדט דא מיט א מענטש נישט סתם א לץ, און כהאב גענומען די. פעיפער, כ'האב עס אריינגעלייגט אין טאש. נאכדעם זאג איך אים איר ווייסט איר האט זיך טועה געווען דאס איז א וסת הסירוג, און דא זאג איך אים דא האט איר זיך טועה געווען פיר טעותים האט איר געמאכט אויף דעם אליין. האט ער אנגעהויבן צו זען אז ער רעדט מיט א תלמיד חכם, זאג איך אים איר זאלט וויסן איין זאך, איך האב געמאכט דעם קאמפיוטער אויף וסתות, איר ווילט מיך רופן עס צו אסר'ן, איך וויל אייך זאגן דעם טאג וואס קומט ארויס דער איסור קומט ארויס דאס צעטל, דאס גייט איינס מיטן אנדערן, און שוין, איז למעשה האבן די רבנים זיך אפגעלאזט, שפעטער האב איך געמאכט אויף בדיקות אויכעט, ס'דא א קאמפיוטער וואס ס'קוקט בדיקות אויכעט. סאיז דא די פעינט שאפס, גייטס אריין איר ווילט נאכמאכן א פעינט וואס איז געפעינט פון פון הונדערט יאר צוריק, נעמטס אראפ פון די וואנט א שטיקל, סהאט אן איי סמאכט עס נאך, מקען עס פראגרעמען, איך האב נישט געהאט געענדיגט אפילו, אויף דעם האבן די רבנים נישט געוואלט, האב איך אויכעט געהאלטן אז כוועל עס איבערגעבן פאר יעדן רוסישן רב דארטן סוועט ווערן פרייליך מוועט נישט וויסן ווען סדא א פראבלעם, דעיס האב איך מיך ווי מזאגט. אפגעשאקלט פאר די טיים בינג. אבער די וועסטעס איז זענען ווארלד ווייד נאון. נאך כ'האב ארויסגעגעבן דעם קאמפיוטער אויף וועסטעס האט עס אויך געציילט חמשה ימים און שבעה נקיים, פלעגן מיר די מקווה אידענעס זאגן אז בערך פֿינף פרויען שיקט מען אהיים יעדע נאכט, פרעג איך וויפיל קומען אינגאנצן, כ'האב געמיינט ס'קומען זיבן הונדערט פרויען, זאגן זיי ניין ס'קומען צען צוועלף דרייצן פרויען, האט מען אהיימגעשיקט פֿופֿציק פראצענט וואס האבן נישט גערעכנט גוט, כ'על אלעס רעדן ווען מ'על רעדן וועגן וועסטעס. איז במילא די רוב רבנים קענען נישט די חשבונות. זלמן לייב פיליפ כ'האב אמאל אריין געשיקט א צעטל איך האב עס נאך אין די סעיף און ס'איז געווען ער האט נישט גוט געענפערט ער האט געפסקנט יום שלושים שלושים ואחד און חודש נו בין איך אריין כ'האב געזאגט זלמן לייב איז דאס נישט א געהעריגע וועסט הפלגה ביז צוריק אה יא ביזט גערעכט און געב שנעל דאס צעטל זאג איך האב שוין געמאכט צען קאפיס דערפון ווען דו גייסט דיך ארויפריקן גיי איך מיך אויך ריקן. זיי קענען נישט, ס'איז א שווערע חשבון, נישט יעדער האט געקענט מאטעמאטיק, ס'איז געווען גמרות וואס איז געווען מיט מאטעמאטיקס האט מען עס איבערגעלאזט, עניוועי. נאכדעם איז דא נאך א וויכטיגע זאך וואס יעדער דארף וויסן, ס'איז דא אזא מין זאך וואס דאס הייסט קאלער בליינד, ס'איז דא מענטשן וואס זעען נישט געוויסע קאלערס, יעצט יעדער מענטש איז קאלער בליינד אויף יעדן קאלער צו א געוויסע אמאונט, ס'איז דא וואס זענען קאלער בליינד פאר רעד, ס'איז דא וואס זענען פאר גרין. יעצט ס'איז דא א ביכל וואס אלע מעדעצינען וואס איז דא אין אמעריקע איז דארט אריינגעשטעלט, ס'הייסט די דאקטערס הענד גייד, דארט שטייט די בלעק באקס, דאס מיינט יעדע זאך וואס א מעדעצין קען פאר דיר שאפן, און איר וועט זעהן אז א געהעריגע טיילענאל מאכט דיך א סערטען אמאונט קאלער בליינד, יעצט וועלכע רב ס'נעמט א טיילענאל טאר נישט פסק'ענען קיין מראות. קיין שום מעדיצין כמעט וואס ס'גייט ארום א ערנסטע מעדיצין איז נישט מסוגל מען זאל זעהן דעם קאלער געהעריג, כ'האב עס נאכגעקוקט, כ'האב נאכגעקוקט פאר דייעבעטיקס, כ'האב נאכגעקוקט פאר סטראוקס, פאר קענסער, פאר אלעם, און דער רב זיצט און פסק'נט, ער נעמט ענטעביאטיקס און ער פסק'נט, ער איז מכשיל דעם ציבור. יעצט ווען איך בין ארויסגעקומען מיט דעם איז א מעידזשער ברעיקטרו געווען וועגן קאלער בליינד, רבנים האבן עס נישט געכאפט, האט מיך גערופן הרב הצדיק רבי אברהם לייטנער מאנטעווידעא רב זכר צדיק לברכה, ער וויל גיין נעמען דעם טעסט, זאג איך אים וואס וועט זיין רבי אז איר זענט קאלער בליינד, זאגט ער דעמאלטס זאל איך אויפהערן צו פסק'נען, האב איך אים געברענגט א דאקטער צו אים אהיים, ס'איז א גרינגער טעסט, ס'איז אזא קאלער א פעיפער מיט קליינע דאטס און מ'זעט א אכטער און א ניינער און מ'זעט ווי מ'הייבט אן צו זען דעם נאמבער. איך אליין נעם דעם טעסט יעדעס יאר, אינפעקט די דאקטער האט מיר יעצט געשריבן א בריוו אז איך זאל קומען, ס'איז אין ניו יארק איך זאל שוין קומען, איך נעם עס יעדעס יאר, ווייל ווען נישט טאר איך נישט פסק'נען, קיין שום רב טאר נישט פסק'נען, הרב אברהם האט גענומען דעם טעסט און ער איז געווען וואן האנדערט פערסענט פערפעקט, דעמאלטס האט ער אנגעהויבן צו געבן פאר די יונגעלייט וואס ער לערנט זיי אויס מראות, און ניין יונגעלייט האבן געפעלט דעם טעסט, אזוי האט ער מיר אליין פארציילט. יעדער רב וואס ער איז ערנסט מיט זיך זאל עס גיין נעמען ביי א געהעריגן איי דאקטער, נאכדעם איז דא די רבנים ווילן נישט ס'זאל אריין קומען די פליגענדע מאסקיטן, איך האב געוויזן פאר הרב זומער, זעה ס'איז צוגעשפארט יעצט, די אייזענע ווייסט ס'דא די וואס מאכט אז מ'זאל נישט קענען אריין קומען מאסקיטן, הייב עס אויף און לייג עס אראפ און זעה די זעלבע מראה נאכאמאל וועסטו זעהן אז ס'איז א חילוק אין קאלער ווייל יענץ בלאקט כאטש צוואַנציק אדער פֿינף און צוואַנציק פראצענט פון די ליכט, און די רב האט מיר. ער האט זיך באגעטוהן ב ב מיט מיט די סקרין און אן די סקרין, ער האט געזאגט יו רייט, אין אמת'ן דארף מען ארויסגיין בין חמה לצל. ע זאגסט אין רום איז אויך גוט אבער ס'קען נישט זיין קיין בלאקעדזשעס, א ווינדאו מאכט אויך אסאך מאל דיסקאלער, ס'דא ווינדאוס וואס זיי מאכן מ'זאל זעהן גרעסער קלענער, ס'איז א פאני, ס'איז יעדע זאך איז פאני, סאו דאס זענען די זאכן וואס מ'דארף אנהייבן צו וואטשן, זיצן אין די בעיסמענטס אין די בית הוראות און זיי פסק'ענען, זיי דארפן וויסן צו דארט איז דא גענוג ליכט, איי ס'איז דא ליכט פון די לייט, אויך. דאס איז שוין א שאלה צו די לייט מאכט דיר נישט קאליע, ס'איז דא וואס זיי פסק'ענען נישט בכלל ביי קיין לייט ווייל די לייט מאכט אן אנדערע קאלער, גראדע איך האב געלערנט ביי ר' פישעלע און ר' פישעלע האט יא געפסק'נט ביי א לייט, אבער אנדערע פסק'ענען נישט ביי קיין לייטס. נאכדעם איז דא אזא זאך וואס הייסט דעי לייט, ס'איז די זעלבע לייט אזוי ווי ס'וואלט געווען די זון, און ס'איז דא א מורה הוראה זישא קעצעלע האט מיך געבעטן אייביג ווען כ'האב עס גערעדט פון דעם אין האטליין מיט יארן צוריק האט ער געבעטן איך זאל אים ברענגען אזא פלארעסענט דעי לייט, האב איך אים געזאגט רבי איד איך ברענג דיר גארנישט ווייל דו זאלסט זיך שפילן מיט קינדער, ס'איז בעסער ווי טונקל ס'איז. און דאס זענען די זאכן וואס כלל ישראל גייט אדורך. סאו יעצט וויל איך רעדן פון נאך א ענין, איך האב שוין אסאך מאל גערעדט דערפון, וואס עס הייסט צו פארפירן יענעם. ביי אונז איז דאך א מצוה יענעם צו פארפירן. איך האב ענק שוין געזאגט, ווען איינער האט א פראבלעם רעדט ער דערפון אין מקווה, שטאט צו גיין צו א סייקאלעדזשיסט. ווען דער פראבלעם ווערט ארגער אז מען דארף שוין א סייקייעטריסט, גייט ער צו א סייקאלעדזשיסט. ווען דער פראבלעם ווערט אזוי שווער אז ער מוז שוין גיין אין א משוגעים הויז, דעמאלטס גייט ער צו א סייקייעטריסט און ער טרייט מיט פילן. דערווייל אבער פארפירט ער אנדערע אויכעט. יעצט, ס'איז דא דא עטליכע פעלער געווען די לעצטע פאר טעג. איינס איז איינער וואס ער זאגט אז יוסף דוד קרויז האט אים געגעבן פילן און ער איז געווארן א חתן און ער ווייסט נישט וויאזוי חתונה צו האבן. מיט אים האב איך מיך נאכנישט דורכגערעדט פונקטליך וואס זיין פראבלעם איז, באט. אפאר וואכן צוריק, כ'האב שוין גערעדט דערפון, איז אויך אריינגעקומען א קול אז יוסף דוד קרויס האט אים געגעבן עפעס רויטע פילן און ס'האט געמאכט ער זאל נישט האבן קיין קישוי אבר. וואס דער עולם מוז פארשטיין איז נאכאמאל, ס'איז דא בחורים וואס זיי ווערן א קישוי אבר ווערן זיי משוגע. דער עמדן ברענגט אין זיין סידור ברענגט ער אז ס'איז געווען איינער וואס איז אים געווארן. ער האט געזען קרי ביינאכט, האט ער גענומען, וויבאלד ס'איז נאכנישט ארויסגעקומען פון די אמה, האט ער עס צוריק געשטופט מיט די הענט, מיט די פייפ פון אונטן האט ער עס געשטופט, און וואס ער האט גורם געווען מיט דעם איז, אז ס'זאל צוריק גיין ביז צום מוח די זרע, און ער איז געשטארבן. איז האט ער דארט א גאנצע אריכות אז ס'איז וחי בהם ולא שימות בהם, נישט דאס האט די תורה געמיינט, און אויסער דעם האב איך ענק שוין געזאגט א גאנצע אריכות אז קרי איז א נאטירליכע זאך, ווען א בחור האט צופיל זרע און ער וואוינט נישט מיט א פרוי, אדער אפילו א מענטש אויך, אויב ער איז נישט מהרהר אין עבירות און ס'קומט ארויס איז דאס א נאטירליכע זאך, ס'איז נעיטשער, ס'איז פונקט ווי ער גייט ארויס אין בית הכסא קטנים און גדולים. ביי אונז איז געווען אין וויזשניץ איז געווען אמאל א בחור וואס האט געזען קרי און ער האט מורא געהאט אוי קרי קרי קרי און דעמאלטס האב איך נאך נישט געוואוסט גארנישט פון ר' נחמנ'ס ספרים האב איך אים נישט געקענט זאגן אז ער זאל איך ווייס זאגן די צען קאפיטלעך תהלים האב איך אים געזאגט הער אויס בחור לעבן תנאים און אמוראים האבן אויך געזען קרי טאמער זיי האבן געהאט סיבות. זאגט ער דו ביסט משוגע דו רעדסט זיך ווערן אפיקורס, זאג איך אים פיין איך וועל דיר זאגן, די גמרא זאגט אז ס'איז געווען דארטן אן אמורא וואס איז אריין רעדן צו א מטרניתא, נאכדעם איז ער געלאפן אין מקווה, האט ער געפרעגט די תלמידים מיט וואס האט עטס מיך חושד געווען, נו ווען ס'וואלט ווען געווען דער אלטער סאטמאר אזיאטישער וועג וואלטן זיי אים געזאגט מיר האמיר דיך חושד געווען אז האסט געוואוינט מיט די מטרניתא, האבן זיי געזאגט ניין מיר האמיר דיך חושד געווען אז ס'קען זיין מכח טלטול הדרך האסטו געזען קרי. טלטול הדרך איז א נארמאלע זאך אז ס'מאכט מען זאל זעהן קרי און ער איז געבליבן א תנא און ער איז געבליבן אן אמורא, קרי און זרע לבטלה איז נאר אסור דעמאלטס ווען מ'איז מהרהר און ווען מ'שטופט די הענט אויפן אבר אדער מ'שטופט עס אויפן אויף די אין בעט ווען מ'לייגט זיך אויפן בויך און מ'טוט עס בידיים ווען נישט איז די אלע זאכן נישט קיין איסור דאס איז וועי אוו לייף. און די זעלבע אויך אז ס'ווערט א קישוי אבר דאס איז וועי אוו לייף. כ'וויל דיך פרעגן, ווען א קינד ווערט געבוירן האט ער א קליינעם אבר, מ'מאכט א ברית ס'איז ממש צו גארנישט און דער גאנצער גוף וואקסט, שטעל דיר פאר ווען דער אבר זאל נישט וואקסן, דאס איז א נארמאלע זאך אז ווען מ'סטרעטשט זיך אויס וואקסן די מאסלס, און די אדערן וואס זיי טראגן די בלוט, און די אדערן וואס זיי טראגן די בלוט מאכט אז מען זאל האבן א קישוי אבר אז ווען דער אייבערשטער העלפט אז מען האט חתונה זאל מען קענען האבן פריה ורביה. פונקט ווי די נאז פון קינד וואקסט, די אויערן וואקסן אים, דער בויך וואקסט אים, דער מאגן וואקסט אים, וואקסט אים דער אבר אויך, און דאס וואקסט ווען מען סטרעטשט זיך אויס, און ס'ווערט א קישוי אבר, ווערן די מאסלס שטארק, און די אדערן, די בלוט אדערן וואקסן. עניוועי, יוסף דוד קרויס. דער דאקטאר אין אמעריקע אן א לייסענס האט אים געגעבן פילן, און די גערער געבן אויך פאר זייערע בחורים פילן, און זיי מיינען ס'איז א חכמה, ס'איז נישט קיין חכמה. דאס אז דער גערער רבי האט איינגעפירט מיט קאמאנדע מען זאל זאגן ווען מיט דעם ווייב און ווען נישט, וויל איך ענק זאגן, איך האב געארבעט מיט זייער א קלוגן גערער, ער פלעגט אויך באקומען טעלעפאנס פון דעם קאמאנדע, כ'וויל נישט זאגן וואו איך האב געארבעט ווייל מ'עט נאך דערגיין וואו ער איז, האט ער מיר געזאגט ער וואוינט מיט זיין ווייב יעדע נאכט. אה, זי פלעגט זיך אנשמירן נעיל פאליש דורכזיכטיג מען זאל נישט זעהן, און זי פלעגט זיין פרייטאג צונאכטס האט אויסגעזעהן ממש ווי א פרישע געבאקענע חלה, כאטש זי האט שוין געהאט א שטוב מיט קינדער. פרעג איך אים וואס טוסטו ווען דער קאמאנדאנט רופט? זאגט ער דעמאלטס איז עס נאך א מצוה ווייל דעמאלטס זאגט דער רבי אויך אז מען זאל עס טון. דאס איז דער נארמאלער וועג ווייל היינט. קען מען זיך נישט פירן אויף הנהגות פון רבי אליעזר הגדול כאילו כפוי שד, ווען איינער טוט צו די הנהגה ווי רבי אליעזר הגדול כאילו כפאו שד עט ער זייער שנעל בלייבן אן א ווייב, היינט קען מען זיך נישט פירן אזוי, דאס איז נישט קיין וועג היינט, און רבי אליעזר הגדול איז געווען א קדוש עליון און זיין ווייב האט צו דעם מסכים געווען, היינט אז דו טוסט די הנהגות רבי אליעזר הגדול ביפאר יו נאו איט ער טשיט מיט א שיקסע און זי טשיט מיט א אינגערמאן. די הנהגת רבי אליעזר הגדול איז נאר געמאכט אז מען זאל וויסן אז ס'איז אן ענין פון קדושה פון קדושים תהיו און באמת וואלט זיך יעדער געדארפט אזוי פירן און דאס איז דיין גאול און אויב דו קענסט נישט צוקומען צו דעם גאול טריי צו קומען ווי נענטער דו קענסט צו דעם גאול. צווישן די אלע תנאים איז רבי אליעזר הגדול געווען פון די גרעסטע תנאים, דו ווייסט רבי אליעזר הגדול איז געווען דער פרקי דרב לעזער, דער זוהר איז דער גאנצער זוהר איז איין שטיק פרקי דרב לעזער. דער הייליגער רבי שמעון האט געבעיסט זיינע זאכן אויפן פרקי דרבי אליעזר, און ביי די וועי ער איז געווען אין חרם אויך, מסתמא האט ער אויך געטון א גוטע זאך. איצעלע פומפ זאגט מיר די וואך, זאגט ער הער אויס, דעם גאלאנטער האסטו גע'שחט'ן, ער פארט ארום זוכן שידוכים, קיינער וויל אים נישט, ער איז א חזיר, אים האסטו דאס מערסטע גע'שחט'ן, זאג איך ווייסט פארוואס איז מן השמים אזוי, ווייל פאר אים האב איך געבויעט א מקווה, און ער האט מיך געמוטשעט איבער א האלב יאר האט ער מיך מטריח געווען, און ווען ער האט געקאלט בין איך געקומען, איך האב אים צוגעשטעלט א מקווה וואס. ער האט נישט געוואוסט אזוי עס צו בויען, עס וואלט געווען א חורבן, און איך האב עס אים גוט צוגעשטעלט, אפילו א סילון א ישר פון אויבן ביז אראפ, און ער איז געגאנגען און ער האט אונטערגעשריבן אזא נישט דרך ארץ, אים האט דער אייבערשטער ביטערליך באצאלט. פרעגט ער נאך אים ווי גייסטו אנקומען, זאג איך, איך בין שוין אנגעקומען, די שאלה איז ווי זיי גייען אנקומען, און וואס קען מען דא טון, זאג איך, גארנישט, זיי דארפן ארויסגעבן א צעטל אז זיי האבן באליידיגט א מענטש פאר גארנישט, און זיי דארפן אויכעט זאגן אז זיי שטייען מיט מיט די מערכה אז מען טאר נישט טאטשן קינדער און אז מען מעג גיין צו די פאליס. קענען זיי דאס טון, דעמאלטס וועט מען זיי אויפהערן צו באשמוצן, און טאמער נישט וועט מען עס ווייטער באשמוצן. נישט ווייל איך זאג חלילה ליגן, נאר טאמער שטעלט ער זיך צו צו די מערכה, דארף איך אים מער נישט רודף'ן. האב איך אים געזאגט, איטס אלל אין דעיר הענד. כ'האב א קאזין וואס ער זאגט אייביג, מען זאגט אים, ער רעדט אויף סרול האגער, זאגט ער, ליסן, ער האט געווארפן דעם ערשטן פאנטש, נאכדעם איז אן די ריבאונד, עניוועי. סאו, צוריק קומען דא צו די אלע הנהגות וואס ס'ווערט געברענגט, איך וויל האבן מערטשעם נאך דעם שובבים וועגן קדושים תהיו, ס'איז דא א גאול וואס א מענטש דארף צוקומען, למשל, א מענטש האט א מיליאן דאלער, ער האט שוין גענוג צו לעבן פאר אים, פאר זיין ווייב, פאר די קינדער, ס'איז אים נישט גענוג, ער האט א גאול ער מוז האבן פופציג מיליאן, ווען ער האט לאמיר זאגן צען אייניקלעך, איז פופציג מיליאן שוין אויך גארנישט ווייל ס'בלייבט פאר יעדן נאר צוויי מיליאן, יעדער ארעמאן אין וויליאמסבורג וואס לאזט איבער א הויז פאר די קינדער האט זיך געגעבן אפאר מיליאן. סאו ס'דא א גאול און די גאול טשענדזשט זיך, און די גאול פון וואוינען מיט א פרוי זאל זיין הנהגת רבי אליעזר הגדול, אבער דאס זאל זיין די גאול, דאס זאל נישט זיין די ערשטע פאר יאר, זיך אויפירן ווי רבי אליעזר הגדול, בלייבסט אן א ווייב, און אויכעט יעדעס יאר וואס ס'גייט ווייטער און ווייטער און ווייטער, שטאטס מ'זאל ווערן מער צעלאזט, דארף מען מער און מער ווערן מער צוזאמגענומען. ס'איז דא זאכן וואס א אינגערמאן פון צוואַנציק ביז די דרײַסיק טוט, די דרײַסיק הייבט ער אן אביסל מצמצם צו זיין, און די פרוי איז שוין אויך נישט אינטערעסירט, זי האט שוין אויך א שטוב מיט קינדערלעך און זיי ווילן זאל זיין ערליך, און די צניעות פון די פרוי העלפט אסאך, און די זעלבע גייט ווייטער און ווייטער און ווייטער, פון די דרײַסיק ביז די פערציג איז אנדערש, פון די פערציג ביז די פופציג איז אנדערש, דער סטייפלער שרייבט אין א בריוו אז משבת לשבת איז א חיוב. פאר יעדן מענטש, נאר ווען מען איז יונגער איז אינמיטן די וואך אויכעט איין מאל א וואך, אדער צוויי מאל טאמער פילט ער ער ברויך עס, שפעטער ווערט עלטער קען ער האבן נאר איין מאל א וואך, און משבת לשבת מוז בלייבן ביז די פֿופֿציק יאר, אזוי שרייבט ער, נאך די פֿופֿציק יאר איז וויאזוי דער גוף קען עס פארטראגן, נעם אן אלטן איד, מען הייסט אים גיי וואוין משבת לשבת, ער כאפט א סטראוק, ער כאפט א הארץ אטאק, ס'ארבעט אים שוין נישט געהעריג, אלע אנדערע זאכן, איז דאס דארף מען זיך שוין אראפזעצן און זען וויאזוי דער גוף קען עס דורכטראגן, סיי ביים מאן און סיי ביי די פרוי. סאו די הנהגת רבי אליעזר הגדול איז די ציל וואס א מענטש דארף וויסן, צו דעם דארף איך אמאל צוקומען, דאס איז וואס באמת איז דער ציל פון א מענטש, אבער ס'איז נישט ביי די צוואנציג און נישט ביי די פערציג, די זעלבע זאך. די בחורים מיינען אויב מען האט געזען קערי ס' איז געוואלד ס' גארנישט, טאמער האסטו נישט מהרהר געווען איז עס זייער נארמאל, דו פארסט פון בני ברק אויף מירון אויף שבת, ס'איז טלטול הדרך, לייגסט דיך שלאפן פרייטאג צונאכטס, שלאפסט דיך גוט אויס, זעסט קערי האסט נישט מהרהר געווען, עס איז גארנישט, ס' איז נישט גארנישט מיינט ס' איז מען דארף זיך מטהר זיין, ס' הייסט טומאת קערי, אונז קען מען נישט פונקטליך וויסן וואסערע מינע טיפה ס'איז ארויסגעקומען, אבער מען רעדט לגבי די עבירה, דעם איסור. חומר האיסור פון זרע לבטלה און די עבירה פון קרי, עס איז גארנישט, האב איך דעמאלטס געזאגט פאר דעם וויזשניצער בחור, קוק איך וועל דיר ווייזן די תנאים די אמוראים האבן אויך באקומען קרי, איך האב דעמאלטס נישט געוויסט אז מען קען זאגן צען קאפיטלעך תהילים, און אפילו היינט ווען איך ווייס פון רבי נחמנ'ס צען קאפיטלעך זאג איך אויך קיינעם מען זאל עס נישט זאגן, פארוואס? ווייל ס'איז געווארן עפעס אזא סיסטעם אזוי, ע איך קען זיך שפילן מיטן אבר, איך קען מהרהר זיין מיט שיינע שיקסעס, איך קען גיין אין מקווה און זעהן ערוות, ע איך האב דאך א עצה, רבי נחמנ'ס צען קאפיטלעך. פערסענלי געב איך עס קיינעם נישט פאר א רעמעדי, ווייל איך האב געזעהן די רעמעדי האט געברענגט אז לעזער ברלנד האט געקישט פרויען און ער איז אנטלאפען, ער איז געווארן היינט א בירגער, ער איז געווארן א דיפלאמאטישער בירגער אין אפריקע, אין ארץ בני חם. און דער לעזער האט געזאגט מסתם פיר מאל א טאג די צען קאפיטלעך תהלים, נאך יעדעס מאל ער האט געוואוינט מיט א פרוי מיטן טלית איבערגעדעקט אויסגעטון נאקעט, האט ער געזאגט מסתם די צען קאפיטלעך. איינער קומט זיך באקלאגן ער האט געזען קערי, פרעג איך האסט מהרהר געווען? טאמער זאגט ער ניין זאג איך דארפסטו גארנישט, דזשאסט פארגעט אבאוט איט, איז געגאנגען קטנים? קענסט אויך זאגן צען קאפיטלעך. ס'גארנישט. און טאמער האסטו מהרהר געווען וועט דיר די צען קאפיטלעך אויכעט נישט העלפן גארנישט. יעצט מסתם האט ר' נחמן געזען אז אין די צען קאפיטלעך ליגט א געוויסער כח אז ס'זאל צוהעלפן צו תשובה, אויף דעם קען איך מיך נישט קריגן מיט אים, אבער דעמאלטס פעלט אויס אזוי, תשובה איז די וויכטיגסטע. יעצט דאס וואס זיי זאגן אז טאמער מ'זעהט קרי זאל מען זאגן די צען קאפיטלעך, מ'זאל געבן צדקה, גיין מקווה, און מ'זאל קומען צום רעבינ'ס ציון און זאגן פעלט אויס נאך איין זאך תשובה, יעצט אויב מען טוט אן אמת תשובה דעמאלטס פעלט נישט אויס דווקא די צען קאפיטלעך, א צובראכן הארץ איז גוט ביי יעדן קאפיטל, און אז מען קען מונע זיין פון צו פארן אויף אומאן מיט די אלע מכשולות איז עס אסאך בעסער ווי מען זאל דארטן פארן ביים ציון. עניוועי, די סקווערע האבן געכאפט א מורא'דיגן שאק. זיי האבן געזען אז אין אלע קברים אין גאנץ ארץ ישראל איז פול מיט ברסלב'ער ספרים מ'זענען ביזי אלעס באהאלטן, ס'איז גארנישט, באהאלטס עס אז דער דרוקער וועט מאכן געלט. מ'גייט די אלע ספרים צוריק ריפלעיסן, דאונט ווארי. יעצט קענט איר זען וואס דער חילוק איז צווישן א געפאפט חסידות און א חסידות וואס זיי מיינען עס ערנסט. די ברסלב'ער זענען תמימות'דיגע מענטשן, זיי מיינען עס ערנסט. טשערנאבל האט געשטעלט א רעבן א רוצח וואס האט זיך געזעצט, מ'זעט א פיקטשער ביים כותל, ער זיצט מיטן אחור, אחוריהם להיכל השם, ווי מעג א מענטש אפילו אזוי זיצן, דו חזיר דו, נאר גארנישט ביסט דאך גרעסער פונעם אייבערשטן כביכול חס ושלום, דו נבילה סרוחה דו, אזוי זעצט זיך א מענטש מיטן אחור צום כותל מערבי, און דאס איז איין שטיק געפאפעכטס, איבעראל געשטאנען אין ארץ ישראל צעטלעך אז דער רוצח, דער מאסטער רוצח איז דא, אויף דאוויד'ל איז עס געשטאנען, און דאס איז ווי מען האלט דא, דער רוצח און פארטיג, און דערפאר איז טשערנאבל נישט געוואקסן, וואקסט יא נאר סקווירא וואקסט נישט, טשערנאבל איז דא א טשערנאבלער רבי אין בני ברק, ס'איז דא וואוילע מענטשן אין טשערנאבל, דער רשע האט זיך ארויפגעזעצט דארט מיטן אחור אחוריהם להיכל השם, דער אמת איז איך בלעים אים נישט, קען זיין וועגן דעם האט ער זיך ארומגעשפילט דארט מיט דעם קאסינער, ווייל נישט געוואוסט וואס דער חילוק איז ווי דער אות ברית קודש איז און ווי דער אחור איז, און קען זיין וועגן דעם האט הערשי ברייער געטוהן די אלע זאכן, נישט געוואוסט ווי איז וואס, ער האט געזעהן אז ביי ברית נעמט מען ארויס די ערווה האט ער געמיינט ער זאל ארויסנעמען דעם רעבינ'ס קעדילעק אויך ביי יעדן די ערווה. כ'מיין ער זאל הערן אביסל דעם האטליין א יאר צוויי וואלט ער שוין געכאפט דעם חילוק צווישן דעם ערווה צווישן דעם אחור און צווישן דעם מוח דעם הארץ זעצט זיך ארויף אחוריהם להיכל השם כ'האב אויך געוואלט וויסן ווי הערשי ברייער איז געווען די גאנצע צייט מען זעט אים נישט אין די פיקטשערס מיטן רב'ן. נאכדעם דעם פארברענער דער וואס האט פארברענט דער בחור ווי איז ער די גאנצע צייט? דער שפיצער דער פארברענער ווי איז ער? מען זעט נישט דער רבי זאל זיך מתייחס זיין מיט אים, ס'האט אים אריינגעפירט נעבעך א וואויל ערליך אידיש מיידל, נעבעך א רחמנות. יעצט צוריק קומען צו וואס מ'האבן אנגעהויבן, ס'איז דא ווען א מענטש פילט ער איז אויף צרות, אנשטאטס ער זאל גיין פאר העלפ ער זאל טוהן קאנסטראקטיוו, טוט ער נאר וויי פאר אנדערע, און דאס טוט מיר מורא'דיג וויי. יעצט איין בחור האב איך נאך נישט ארויס פונקטליך, אבער איינער ווייס איך האט מיך אריינגעקאלט אז ער האט באקומען מעדיקעישאן פון דעם יוסף דוד קרויס, ער זאל נישט האבן א קישוי. איין בחור האט מיר פארציילט שוין לאנג צוריק אז ער האט אים געפרעגט וואס טוט די מעדיקעישן, זאגט ער ס'זאל נישט ארויסקומען אסאך זרע נאר ווייניג זרע. ס'הייסט משה ראטהארן האט מוציא געווען זרע פון א וויקטים נעבעך אין טאש, האט אריינגעלייגט אין א בראנפן גלעזל, ער האט געמאכט א שהכל און האט עס אויסגעטרינקען. ס'זעהט אויס אז ס'זאל נישט ארויסקומען א גאנצער שיעור, ווייל טאמער קומט ארויס נאר א האלבער שיעור, איי א פאר ברכה דארף מען זיכער האבן נאר א נאך ברכה דארף מען נישט האבן, רחמנא לצלן וואס די חזירים. ערפינדן. דאס הייסט ער האט געזאגט דעם בחור אזוי, דו וועסט צוקומען צו זרע לבטלה, דו וועסט זיך שפילן מיטן אבר אדער ביינאכט קרי אז ס'וועט ארויסקומען אביסל ווייניגער, דאס הייסט א חצי שיעור איז דאך אויך אסור מן התורה, עניוועי איך קען נישט די אלע זאכן, נישט גענוג געלערנט אין די יונגע יארן, וואס א חילוק אביסל, אסאך, אפילו איין טיפה זרע, די יוסף הצדיק איז ארויסגעקומען צען טיפות, קליינע טיפות, איז געווען עשרה הרוגי מלכות און אונז זיצן מיר נאך יעצט אין גלות, איז דא איינע פון די דעות אין די מדרשים איז דער גלות איז יעצט. פאר די צען טיפות פון יוסף הצדיק. דער בחור זאגט מיר ער איז געווארן א חתן און ער האט נישט קיין קישוי אבר. שוין. זאגט ער ער האט גערעדט מיט איינעם אין מקווה האט אים איינער געזאגט ס'איז נישט קיין פראבלעם ס'איז דא א ווייאגרע איז דא א פיל וואס ס'מאכט ס'זאל האבן א קישוי אבר כ'האב שוין גערעדט פון די פיל צו מ'מעג עס נעמען שבת צו נישט און די. ס'איז דא פוסקים וואס זיי זאגן מ'זאל עס נישט נעמען און שוין. כאטשיג ס'איז עונת תלמידי חכמים לליל שב מליל שבת ליל שבת מ'זאל ווארטן ווייל ס'איז א מעדעצין. עניוועי קומט ער צו מיר און ער פרעגט מיך. כ'האב א פראבלעם וואס ער זאל טון. זאג איך אים, לאמיך דיר זאגן, איך וועל דיך שיקן צו א גרויסן דאקטער, און יענער וועט זאגן ביי וואס מען האלט. ער האלט שוין דארטן אז ער גייט צו א סייקייטריסט. ניין, דאס איז א מעדיקל דאקטער. כ'האב אים געשיקט צו א יוראלאדזשיסט, קאסט פיר פינף הונדערט דאלער א וויזיט, מעדיקעיד באצאלט עס נישט, זיי געבן א ביליגן דאקטער, אבער דא רעדט מען דאך א בחור דארף גיין חתונה האבן, און ער איז שוין דריי פיר וואכן פאר די חתונה. איך פאר דא גראדע יעצט מיטן טרעין, זעה איך דא א סיין, עסק א דאקטער אינסטעד אוו רענדאס אן די אינטערנעט. ס'איז אזא עד אז מען זאל פרעגן א דאקטער, א נארמאלן דאקטער. עניוועי, למעשה איז אזוי, דער דאקטער זאגט אים אז ער האט ער געהארגעט די קליינע ארטעריס וואס זיי טראגן די בלוט, די וועינס וואס זיי טראגן די בלוט האט ער דערהארגעט און דו מוזט האבן אן אפערעישן. ווייאגרע עט דיר נישט העלפן, עס וועט נאר מאכן נאך ארגער. פארוואס? ווייל אזוי ווי די קליינע וועינס, די ארטעריס, זענען געהארגעט און ס'לאט נישט דורך בלוט, איז בעיסיקלי וואס ס'גייט געשען איז אז די ווייאגרע עט שטופן די בלוט און ס'עט ווערן א מלחמה אין די ארטעריס און אין די וועינס אין די קליינע און די קענסט עס באסטן, ס'עט בלייבן קודם ס'קען אויסבלוטן און חוץ פון דעם עסטו האבן א פראבלעם פאר לייף. עניוועי, די דאקטער זאגט אים איך וועל דיר זאגן וואס דו זאלסט טון, ענד ליסן טו מי. זיי מאכן א סיריעס אפערעישן, איך ווייס נישט וואס זיי גייען דארט טון. כ'בין נישט באקאנט. און ס'גייט עפענען די וועינס, קען זיין זיי וועלן ארויסנעמען די פארשטאפטע די קלאטעד ארטעריס און וועינס, איך ווייס נישט. די באטעם ליין איז, ער גייט זיין אוט אוו קאמישן מינימום פאר א יאר. זאג איך דעם בחור, הער אויס, דו האסט אן ערנסטן פראבלעם, ביסט מחויב צו מודיע זיין די כלה. ס'איז דא אמאל ווען די כלה, דו ביסט איר ערשטע לאוו ווי מען זאגט, און זי'ט ווארטן. כ'ווייס ס'איז דא, דארטן נישט ווייט פון ווי איך וואוין איז דא נעבעך א שידוך וואס מ'האט אפגעלאזט. ווייל דער בחור איז נישט געווען אזוי אין דער ארדענונג, און די כלה וויל נישט קיין שידוך טון, זי ווארט נאך און זי האפט אפשר וועט ער געזונט ווערן, איטס אנבעליוועבל, יו דאנט נאו וואט לאוו איז אלל אבאוט. עניוועי, איז זאג איך אים כ'האלט זאלסט זאגן פאר די כלה, איך האלט זאלסט זי אונטערבעטן, זאלסט איר זאגן דו דארפסט דורכגיין א מעדיקל פראסידזשער, און אויב זי האלט ביים אפלאזן דעם שידוך, זאל זי דאס טון, ביקאוז דעטס די ריעל טרוט ענד די בעסט וועי טו דא איט. ס'דא א בחור נעבעך ער איז ארויס פון די קאר. און ס'איז אין אים אריינגעפארן נעבעך א קאר און ס'האט אים אפגעהאקט ביידע פיס, די כלה האט נישט געוואלט אפלאזן דעם שידוך, אירע עלטערן האבן איר געזאגט, זיי האבן אינסיסטעט אז דו קענסט אזוי מיט אים נישט בלייבן וואוינען, דו גייסט שוין אנהייבן אזוי א לעבן, און מסתם היינט האט זי הנאה אז זי האט אפגעלאזט דעם שידוך, ווייל היינט דרייט ער זיך נעבעך אין אזאלכע געי בארס און קלאבס, און אז טאמער ס'נישט דא קיין רעמפ פאר זיין וויל טשעיר קערט ער איבער די שטאט, נעבעך ער איז אויך א רחמנות, איך בלעים אים נישט. באט למעשה דו דארפסט זאגן די כלה. שוין, זאגט מיר דער בחור, ער האט זיך דורכגערעדט מיט זיינע עלטערן, זיי האבן געזאגט נאו וועי, זיי גייען נישט זאגן גארנישט, זיי גייען חתונה האבן, און מ'וועט זען וויאזוי די מיידל וועט רעאגירן, און דאס איז אונזער שטאט. איך זאג אייך, סדום און עמורה זענען געווען נאר א משל. צו וואסערע רשעים דא דרייען זיך ביי אונז אין שטאט א משל. בקיצור, דער טאטע האט געזאגט אז אזוי ווי א מיידל, האט שוין חתונה, האט זי א חשבון ס'עט דויערן יארן צו קריגן א גט, מ'עט זיך ארומשלאגן, ס'עט קאסטן אפאר הונדערט טויזנט דאלער, מ'עט גיין צו טיכטיגע חברה אזוי ווי שמואל פריד וכדומה, און מ'דארף זיך גארנישט זארגן, מ'עט עס דורכשטופן. און וואס ער ווייסט נישט איז אז די גמרא זאגט כלה למה נכנסה לחופה, פארוואס גייט א כלה אונטער די חופה? פאר גארנישט מער וויפיל אביסל תשמיש, אביסל סעקס, דעטס וואט שי גאוס פאר, ווען זי ווערט געוואויר אז ער קען נישט טוהן, פערפארמען, אזוי ווי א מאן דארף פערפארמען, זאגט די גמרא ס'איז א מקח טעות, אין נאו וועי ווי זי וואלט איינגעגאנגען, און נאר אז ס'וועט קומען א רב און ער וועט זאגן זי דארף אפילו נישט קיין גט, וועט מען שרייען אויפן רב. בעיסיקלי ס'איז דא אסאך מאל ווען מ'מעג ארויסגיין אן א גט. פאר דעם וואס דאס ווייבל איז ארויס יעצט אן א גט מיט די גאנצע פרשה, זי האט געוואוינט מיט אים און זי האט געהאט א בעיבי פון אים און יעצט האט זי זיך דערמאנט זי וויל נישט, דאס מיינט נישט די גמרא תצא אן א גט, אבער ס'דא ווען מ'מעג ארויסגיין אן א גט, ווען די פרוי זאל חתונה האבן און דעם אנדערן אינדערפרי זאל זי זאגן אנטשולדיגט דו האסט נישט גארנישט וואס א מאן דארף האבן, איך ברויך דיך נישט, דארף זי נישט קיין גט, דאס איז הלכה'דיג, אז זיי טרייען מיט אים א האלב יאר און מ'עט זעהן ס'גייט נישט. און נאכדעם וועט מען אנהייבן א גאנצע מעשה אז ער האט נישט געהאט קיין אבר, דעמאלטס עט עס זיין עט זי מוזן האבן א גט ווייל זי האט געטרייט, זי איז איינגעגאנגען. דאס הייסט אגב אונס גמר ומקנה. יעצט האבנדיג עקספיריענס יארן מיט די אלע שלום בית פראבלעמען, איך האב דאך מורא'דיג עקספיריענס ווייל איך האב דאך שוין דורך געווארפן טויזענטער פראבלעמען, וויל איך ענק זאגן, יעדע מיידל טוט די זעלבע בהמה'שקייט, און די זעלבע טוט יעדער בחור, ער טרעפט א נערוון קראנקע פרוי, אדער ער איז אויף דראגס, מען זאגט אים טריי, איך וויל פרעגן, אז ער איז יעצט אזוי אנגעדראגט, אדער זי איז א נערוון קראנקע, וויאזוי עט זיין צוויי דריי יאר ארום, נאכדעם ווען מען עט שוין האבן א בעיבי צוויי, נו מוזטו טרייען צו שרייען אז עס איז געווען א מקח טעות, נאו, יו העוו טו סטאפ איט רייט אוועי, נאר דיין טאטע שעמט זיך דאך, ווייל דא האט ער דאך גענומען דעם שענסטן מחותן, און ממילא וויל ער הייסן דאס מיידל זאל זיך טרייען, אויף דיין בלוט באדט ער זיך. איך האב געהאט יעצט א פאל, מסתמא א האלב יאר אדער דרייפערטל יאר צוריק, דער בחור איז געווען א טאטעל משוגענער, ער האט אנגעהויבן צו רייסן די פרויען ביי די דדים און ער האט געזאגט מען האט אים אויסגעלערנט אז א פרוי האט דאס ליב, א טאטעל משוגענער, און ער האט זיך אריינגעמישט חיים דוד כץ וואס ער איז דארט א פעטער, און ער האט געשריגן ס'איז אקעי ס'איז אקעי מען זאל טרייען טרייען, שטייסט ער האט זיך געוואלט אז דער חתן זאל זיין פראטעקטעד, איך האב געזאגט דעם איד. דאונט טריי עי דעי. כ'האב געזאגט ענדיג אפילו נישט די שבע ברכות, מארגן איז אינדרויסן. און דער סוף איז געווען אז דער שייגעץ האט נאכנישט געוואלט געבן א גט, האבן די רבנים געזאגט ליסן, זי איז באפרייט אן א גט. נאר היות דער חתן האט נישט געהאט קיין ברירה האט ער געמוזט געבן דעם גט, אבער אמת וואלט מען זי מתיר געווען אן א גט. א משוגענער. און וועגן דעם זאג איך פאר אלע חברה, אז די חתונה האט געקאסט פופציג טויזנט דאלער, טו פלאש איט דאון די טוילעט. פיין, אבער ס'איז נאך ארגער אז ס'וועט קאסטן נאך צוויי דריי אידישע קינדער וואס וועלן געבוירן ווערן, ס'וועט נישט זיין ווער ס'זאל נעמען קער, און דעמאלטס וועט שמואל פריד נעמען הונדערט טויזנט דאלער און זיין א בורר און א טוען פאר ביידע זייטן, און די דיינים וועלן זען ס'איז דא פון וואו צו כאפן געלט וועלן זיי כאפן, און ס'וועט דאך אפקאסטן דער גט איבער שווערע הונדערטער טויזנטער דאלער, און דאס וועט דאך שוין קאסטן פון דיין טאש ווייל צו שלעכטס געט דאך קיינער נישט צושטייער, דיין טאטע וועט דיר זאגן איך האלט דו קענסט מיט אים וואוינען, כאטשיג ער ווייסט ס'איז נישט אמת, און ס'וועט דיך אויך אפקאסטן מסתם צען יאר פון דיין לעבן און ס'וועט דיך אפקאסטן דיינע נערוון מיט דיין געזונט. סאו בקיצור זאג איך יעצט דעם חתן זאג פאר די כלה און ווי נישט איז עס מקח טעות. עניוועי ער האלט עס נישט ביים טון. יעצט צו איך בין מחויב גיין געוואויר ווערן ווער די כלה איז, איך ווייס נישט צו איך קען אפילו געוואויר ווערן, און אפילו ווי יא איך ווייס נישט איך בין דאס מחויב צו טון. יענער האט דאך מיך געפרעגט אן עצה, איך, איך ווייס נישט באמת וואס איך זאל טון, באט איך וויל ענק זאגן איין זאך, איין זאך וועל איך ענק יא זאגן, יוסף דוד קרויז ימח שמו וזכרו מיט די גאנצע משמרת הצניעות יידל וואלף, די אלע וואס האבן געטון די שמוציגע זאכן, און איך הער אז יוסף דוד דרייט זיך נאך היינט אין מאנרא, די אלע זענען עתיד ליתן את הדין, און איך בעט יעדן טאטן אז זיי קומען צו זיי זאגן, דיין זון האט מוציא געווען זרע, דיין זון האט זיך געשפילט מיט אן אנדערן בחור, זאלסטו אים זאגן גאו אין דרע. דעטס אלל. הער אים נישט אויס. וואס וועסטו טון מיט מיין זון? עניטינג יו טאטש הים יו גאו טו דזשעיל. דעטס איט. ס'האט גענומען אן ענדע פאר אל די שווארצע יאר פון די גאנצע מלמדים וואס האבן אביוזט קינדער און אין אלע מקוואות וואס מ'האט אביוזט קינדער. זאגט מיר איינער יעצט ער פירט א מקווה זאגט ער נחום כ'מוז דיר זאגן כ'זע נישט קיין איין יונגל היינט אין מקווה. מ'האט זיי אויסגעלערנט. יוסף דוד מ'וועט דיך אויפפיקן. איך ווייס נאר נישט צו ס'זאל דויערן א וואך א חודש צו א האלב יאר צו א יאר. סאם האו העט איינער נעמען די גאטס און די קארעדזש און קען זיין דער קראנקער חתן העט עס נעמען ביקאוס איטס אנבעליוועבל דו מעגסט קראנק מאכן מענטשן און איך וויל זאגן פאר די גערע קענטס מיך אנצינדן ווייסט ער זאג מיר די גערע טשעפע נישט זיי'לן דיך אנצינדן עטס קענטס מיך אנצינדן אבער עטס ווייסט נישט איך קען ענק אויך אנצינדן איך וויל ענק זאגן איך האב נישט קיין מורא פאר קיינעם און אפילו נישט פאר גער ווילאנג עטס האטס מיטגעארבעט עטס געווען נארמאל און עטס האטס ענק געשלאגן קעגן די טשילדערן אביוז בין איך געווען מיט ענק טאמער נישט האב איך פאר ענק אויך נישט קיין מורא, די סאטמארע זענען גארנישט קיין קלענערע רוצחים פון די גערע, גארנישט, און איך האב זיי דא וואוינענדיג ביי זיי אין שטאט זיי געוויזן אז זיי זענען גארנישט, זיי זענען א קליפה און מען דארף שרייען די קליפה ימח שמו זאל אונטערגיין און ס'איז אונטערגעגאנגען, איך זאג ענק נאכאמאל, עטס זאלטס ענק נעמען אין די הענט אריין עטס טארטס נישט געבן פאר בחורים פילס, און דער ענקער דארט אין דער וואס ער איז דער משמרת הצניעות, מען קען נישט איבערלאזן אזא גרויס חסידות פאר איין מענטש, און עטס מוזט וויסן ס'איז דא אסאך מיני שיכטן אין כלל ישראל, נישט יעדער קען זיין דער הייליגער בית ישראל וואס איך האלט אז נאך אים די אנדערע רעבעס זענען אויך שוין נישט געווען אין אזא קדושה ווי ער, ווייל די אנדערע האבן שוין נישט גערעדט פון דעם און זיי האבן שוין נישט געטוהן דאס, זיי האבן געזעהן דעם מצב הדור, נישט איך זאג אז זיי זענען נישט געווען הייליג אבער זיי האבן געזעהן דעם מצב הדור, און אז א בחור האט זיך געזייפט באותו מקום טאר מען אים נישט באקוקן די ערווה. און בכלל ס'איז נישט שייך אז א בחור זאל אים זעהן באותו מקום ווי ער זייפט זיך, ווייל ס'מוז זיין א פירהענגער פון אינדערמיטן מ'זאל נישט זעהן וואס יענער טוט, אויבן זאל זיין לעכער און אונטן אז מ'זאל נישט קענען זיין צוויי בחורים אין א שאוער. סאו איי וועלן זאגן די גערע אונז מיר דיך אונטערברענגען, עטס העטס מיך נישט אונטערברענגען, אויב עפעס וועל איך ליצמאנ'ען אונטערברענגען ווייל ער האט אסאך שמוץ געטוהן נאר איך בין נישט געווען אינטערסירט אריינצוגיין אויף דעם לעוועל, ווייל ס'איז צו א הויעכע לעוועל, אבער אונז ווייס מיר אסאך שייגעץ שטיק וואס עטס באהאלטס, אונז ווייס מיר אסאך פרויען וואס זענען אסור לבעליהן, און אונז ווייס מיר אסאך אינגעלייט וואס זיי טוען כל דבר אסור, אונז האמיר אלע נעמען, ווען ס'ווערט א פאבליק אישו געב איך עס ארויס, אזוי ווי אפאר וואכן צוריק האמיר געהאט די באקאנטע מעשה מיט א גר. נאנאנאנאנא הערטס אויף די משוגעת, גייטס אריין צום גערע רעבן ווי לאנג ער לעבט נאך און ער איז בכח עס משנה צו זיין אז מ'זאל אנהייבן צו מאכן גרויסע תיקונים, די רבי האט געזאגט א אינגערמאן זאל זיך נישט דרייען נאך.

צל, לאמיר האבן אן אופן דייעלאג, זעצטס ענק אראפ מיט די בחורים פרעג זיי באמת וואטס גאוינג אן, העטס הערן זיי רייבן זיך אויס פונקט ווי די סאטמארע בחורים, זיי מאכן משכב זכר פונקט ווי די סאטמארע בחורים, נאר ס'דא איין זאך אז אין די דארמעטאריס און אין די ישיבות ביי ענק איז זייער שטארק קאנטראלירט, ברוך השם וואס דאס איז א פיינע זאך. באט פון אמת טאר מען נישט אוועק גיין. יעצט איינער האט ארויסגעגעבן שאלות וואס מען זאל פרעגן ביי א באשאו, ווייסט איך א פרעמד יונגל א פרעמד מיידל כאילו זי האט נישט א ברודער און א שוועסטער כאילו ס'איז עפעס א נייע זאך, איך מיין איך זאל וועלן אן, ער האט ארויסגעגעבן עפעס הונדערט שאלות מען זאל פרעגן, ער האט פארגעסן אפאר אימפארטענט שאלות, די ערשטע איז דו קריגסט א קישי אייווער און ער דארף פרעגן די מיידל ביסטו נאך א בעסילע צו דו האסט שוין ארומגעטרענט צו דו האסט עס מיט גוטנס. דו האסט עס ערגעץ פארלוירן ביי א חתונה און ביסט אראפגעפאלן? טאלק ווערי אפען ביקאוז די נעקסט מארנינג איט קריעיטס אונלי פראבלעמס, פרעג אים ביסטו שוין אמאל געווען אויף דראגס? ער זאל דיר פרעגן ביסטו שוין געווען אויף דראגס? האסטו א חבר'טע וואס האט זיך געשפילט מיט דיר? דאקטער? ער זאל פרעגן האסטו א בחור וואס האט דיך אויסגעריבן און אויסגעלעקט? טאלק אפען! וויפיל מאל א וואך ביסטו געקומען צו צו א קישי אייווער מיט זרע לבטלה? מיט וויפיל מיידלעך שכנים האסטו דיך שוין געהאגט און געקישט? און נאכדעם דארפסטו אים פרעגן ביסטו אויף מעדיקעישאנס? האסטו שארטקאמינגס? און נאכדעם טאמער זאגט ער דיר ליגענט? איז עס באמת א מקח טעות יו וואק אוט די נעקסט דעי זאל ער זיך שטעלן אויפן קאפ דארפסט נישט קיין גט פאר יעדן ליגנט וואס ער האט דיר געזאגט קען זיין אז ס'דא אין דעם עינוי נפש און לויט די משנה הייסט עס א מום א מום שבסתר וואס מען קען תיצאי מען קען ארויס גיין כ'האב ענק שוין אמאל נאכגעזאגט די גמרא אין כסובות ווען איין דד איין בריסט איז גרעסער ווי די צווייטע איז עס אן עקל פאר א מאן ער ליבט זאל זיין פונקטליך איקוועליבריעם סאו פרעגט מען דאס מיידל זאג מיר דו האסט מומים שבסתר? ווען א פרוי האט א שלעכטן גרוך, א שווערן גרוך, און מען קען נישט שטיין לעבן איר, הייסט עס א מום. די תורה איז הייליג און דער אייבערשטער איז הייליג, און משה רבינו האט אונז געגעבן א תורת חיים, זענען געקומען אפאר רשעים שמואל פריד מיט איצעלע פימפ, און מען האט געמאכט פון די תורה א פאוער אז מען זאל קענען גנב'נען געלט, דעטס אלל. ווען דו קוקסט אויף די תורה וויאזוי מען פירט עס היינט, דאונט לוק עט איט אז דאס האט אונז דער אייבערשטער געגעבן דורך משה רבינו, נאו וועי! דאס איז א תורה חדשה, דאס האבן שקצים געמאכט, ס'איז מיר נאר א פלא, משל חנוך העניך איז דאך געווען אויכעט א לאו לייף, ער האט מתיר געווען מ'זאל ארויסשלעפן מהקברים, ער איז געווען די זעלבע לאו לייף ווי זיין זון פאד אפרים. שאלה איז צו אין זיין צייט איז אויך די כשרות געווען די. שחיטה געווען נבילה, נאר ער האט געקלערט ס'איז גוט ווייל איך פייף זיך אויס אויפן אייבערשטן מיט די תורה, ווייל דאס געלט איז מיר וויכטיגער, און די שאלה איז וויאזוי ער האט עס איבערגעגעבן פאר זיין זון בירושה, איך פארשטיי נישט זאג אפרים פאדווא, אויב זיין טאטע איז געווען אן ערליכער, ער נעמט אויף זיך אחריות אלע טרייפות צו כשר'ן, ווען איז געשען דער מעידזשער טשעינדזש, דאס איז וואס איך פארשטיי נישט, קען זיין דער טאטע האט אים געזאגט יא מיין קינד, אז די קהילה זאגט אנדערש ווי די תורה צו ווי דער אייבישטער, פייף זיך אויס אויף די תורה און אויפן אייבישטן און די קהילה איז גערעכט, ס'איז אנבעליוועבל. מילא איצעלע פימפ האט זיך נישט איבערגענומען פון קיינעם, איז דאך א סעלף מעיד שייגעץ, אבער ס'איז דא פלעצער ווי ס'איז דא א רבנות, א רבנות, ס'איז דא רבנים פון יארן צוריק וואס זענען אלע געווען אזוי פאלש, איך הייב אן ממש צו טראכטן שלעכטע מחשבות יעצט. איך וויל זאגן נאך זייער א וויכטיגע זאך. קען זיין ס'עט זיין שווער צו פרעגן אזוי אז יונגל פאר א מיידל די אלע זאכן אפען. פון עלטערן קען מען נישט טראסטן ווייל זיי זענען ליגנערס. ער קען גאר האבן געוואוינט אליינס מיט די מיידל. אבער אז ס'עט אריינקומען אין שוואונג אז איך זאג עס אויפן האטליין הערן דאך עס כ'מיין זעכציג מענטשן, צוויי און זעכציג, פינף און זעכציג, כ'ווייס נישט, זיבעציג מענטשן הערן. איך וויל ענק זאגן ווען מען זאגט זיבעציג מענטשן הערן עס, איך לאך אליינס, איך האב געמאכט א קליינעם טעות, כ'האב ענק געזאגט איך מעג האבן א האטליין ווייל אז איך מאך א טעות בין איך מודה, איך האב געמאכט א שטיקל טעות אז כ'האב געזאגט אז די. אז רבי אידל בער איז געווען אן איידעם ביים קונטרס הספיקות, ס'איז געווען א טעות, איך מיין כ'האב נישט, איך ווייס אז ס'איז נישט ריכטיג, נאר כ'האב דעמאלטס ווען כ'האב עס געזאגט האב איך נישט אזוי משים לב געווען, כ'האב נישט געוואוסט מ'וועט עס אזוי אויסהערן, איר ווייסט וויפיל קאלס כ'האב באקומען פארטאגס? די משפחה ביסט משוגע? רבי אידל בער געווען אן איידעם ביי א איד וואס ער האט געהייסן שטיינמעץ. נו וויאזוי קומען מיר אונז אריין אין די משפחה? די משפחה קומען אונז אריין אזוי. ס'איז געווען דער זיידע רבי יחיאל, ער איז געווען א זון פון רבי אידל בער, ער איז געווען אן איידעם ביי ר' משה צבי. דער ר' משה צבי דער דרימער, דער וואס כ'האב געטראפן זיין מצבה, איך האב עס איבערגעפיקסט, איך טובל מיך יעדן טאג א טבילה פאר אים, משה צבי בן מנחם נחום, און מיין טאטע הייסט אויכעט אזוי. סאו טובל איך מיך צוויי מאל, איינמאל פאר מיין טאטן און איינמאל פאר מיין זיידן. ווען מיין טאטע האט געלעבט פלעג איך מיך טובל'ען פאר משה צבי בן מנחם נחום דרימער, און איך האב געבעטן ביי א יעדע טבילה מיין טאטע משה צבי בן סימא, דעמאלטס האט ער אזוי געהייסן און היינט הייסט ער משה צבי בן מנחם נחום, ער זאל האבן א רפואה שלימה. עניוועי, דער ר' יחיאל.

אז זייער אסאך מענטשן הערן אויס און א יעדער עט אנהייבן צו פרעגן עט עס ווערן א מדובר. מען האט גערעדט פון סעקשועל אביוז איז מען געווען א חזיר, א יעדער האט אנגעהויבן צו רעדן דערפון איז עס געווארן א מדובר. איך זאג היינט פאר יעדן פארוואס איז געווארן אביסל לויזער די רדיפות, זייער פשוט ווייל איינער פלעגט מיר נאכשרייען אין סטאר דו חזיר דו מנוול, שרייט א צווייטער איך בין נישט קיין חזיר איך בין אויך געווארן מאלעסטעט איך אויך און איך אויך און יעדער האט געשריגן איך אויך, עט די ענד אוו די דעי דארפסט דיך שוין יעצט שלאגן מיט די גאנצע וועלט. די זעלבע דא אויכעט, מען דארף פרעגן אפען, דעס איז א ווערי סיריעס ביזנעס דיעל, דעס איז נישט קיין דזשאוקס, ס'איז דא געלט אינוואלווד, ס'איז אינוואלווד די נערוון, ס'איז אינוואלווד אסאך עפטער עפעקטס, און ס'איז אויך אינוואלווד אז די מיידל ווערט ביליגער ווייל זי איז אויס בתולה, און דער בחור ווערט ביליגער ווייל ער האט שוין געהאט אמאל חתונה געהאט און ער האט א טייטל גרוש, ס'איז זייער סיריעס די זאכן, דאונט פלעי געימס וויט איט, ס'איז דיין בלוט און יענעמס בלוט און ס'איז אידיש בלוט, ענד יור נאט סופאוזד טו דו וואט יור דואינג. יעצט כ'האב נאך א בחור וואס ער זאגט אויכעט אז יוסף דוד האט אים געגעבן פילס, און איך האף אז איינער וועט האבן שכל צו קומען צום דיסטריקט אטורני אדער צו די נארקאטיקס דעפארטמענט, איך ווייס נאכנישט ווי מ'טוט עס פראסעסן, אבער ער גייט אויכעט יעצט חתונה האבן, אבער ער טענה'ט אז ס'האט אים נישט אזוי ווייט געשטערט די גאנצע זאך, כ'מיין צו זאגן עס האט אים געשטערט, ס'האט אים משוגע געמאכט, אבער ס'שטעלט זיך אים דער אבר ווייטער. רבותי, וואלט עטץ געגלייבט אז אזוי האמיר זיך אונז אויפגעפירט, און דאס איז געווען. עקסעפטעד, עס איז געווען די ליגעל טרעיד פון שמירת הצניעות, מעדיקעישאנס, אפ'הרג'ענען קינדער, און די וואס האבן מזנה געווען האט מען געלאזט פאר אפאר טאלער לויפן, אנבעליוועבל, און אונז הייסט מען דער עם חכם ונבון, און אויסער דעם הייסט מען דאך א קלוג פאלק, נישט נאר אין די תורה'דיג הייסט מען קלוג, מען הייסט מען קלוג, מען זעמער זייער פיינע מענטשן, און אונז רעיז מען פיינע פעמיליס. און אינטערעסאנט מיר האבן נישט געהאט קיין שום סעלושען נאר יוסף דוד קרויס מיט א קריעת ים סוף היטל וואס איך ווייס נישט פון ווי ער איז געקומען און ער האט א ווייב וואס איז א טאטעל נערוון קראנקע. צו ס'איז אויף מעדיקעישאן צו נישט ווייס איך נישט נאר זעהט זיך אויס אז יא ווייל איך נעם א דיסקלעימער ווייל איך זעה יוסף דוד ווייסט וויאזוי צו טריעטן די אלע יונגעלייט מיט די די בחורים. ס'איז אנבעליוועבל! אמאל פלעג איך זאגן איך האף נאר אז די אלע זאכן וואס איך זאג איז נישט אמת, ווייל טאמער ס'איז אמת איז עס ביטער, אבער היינט זאג איך עס שוין נישט ווייל איך ווייס ס'איז אמת, כ'האב צענליגע קאמפלעינטס און די גערער בחורים רעדן צו מיר אויכעט, און מ'וועט דאס אויסטרעיטענען. דאס מין שלאגן און פארשטילן, מאכן שטיל, סאטמאר האט עס אויך געטרייט, ס'האט זיי גארנישט געהאלפן, און אין גער וועט עס אויך פלאצן, אז ס'איז דא זייער אסאך וויקטימס לעצטנס. וויקטימס מיין איך נישט פון סעקשועל אביוז, נאר וויקטימס פון בחורים וואס זיי זאגן מ'האט זיי באקוקט זייערע פרייוועט זאכן און מ'האט זיי געגעבן פילן מיט מעדיקעישן. מ'פארקויפט יעצט דעם אבנט של כהן גדול, קאשויער רב, דער האט א זון, דער קאשויער רב דער אלטער האט א זון א משוגענער לעזער חיים, מיר האבן פארציילט קאשויער תלמידים אז ער פלעגט אריינלייגן טעיפ רעקארדערס אונטערן בעט, פרעג איך אים וואס האט ער געוואלט הערן מיט דעם טעיפ רעקארדער, זאגט ער ווען מ'רייבט זיך אויס שאקלט זיך דאס בעט האט ער געוואלט דאס הערן. איך אזאלעכע סיקאוס. אדער ווען מען מאכט ה ה ווען מען קומט צו צו די אראוזעל פוינט האט ער געוואלט דאס הערן אויפן טעיפ נאכדעם איז ער געגאנגען און ער האט זיך אויסגעריבן די חזירים א משוגענע שטאט. דאס איז גאנץ קאשוי. און יעצט פארקויפט מען דעם אבנט של כהן גדול. און ווארט ווען מ'וועט פארקויפן לעזער חיים'ס אבנט. עניוועי. יעצט כ'האב געוואלט זאגן איך האב גערעדט דא פריער פון צוויי חברה איינער זענען מאפיאנערן איינער האט געהארגעט א פאליס אין ארץ ישראל כ'האב מיך דערמאנט אינמיטן רעדן דעם נאמען, דער נאמען הייסט ברוך רוט און דער אנדערער איז טייטלבוים, ער איז א זון פונעם באהאטערע רב, זיי האבן דארט ביידע חתונה געהאט און זיי זענען צוויי מאפיאנערן וואס יעדער האט פאר זיי מורא און זיי הייסן ועד לטוהר מחנינו. יעצט, כ'האב פאריגע וואך געזאגט וועגן דעם אלטאווסקי האט מען מיר געזאגט אז מ'וועט אים ארויסטראגן פון שטאט אויב מ'וועט וויסן ווער דאס איז, עניוועי כ'האב שוין ענדליך האט מיך צוריקגעקאלט דער. בחור, דער וואס איז געווען א בחור, איז געגאנגען חתונה האבן, און ער איז געפארן אויף אומאן, ער האט זיך זייער באקלאגט אז מען האט אים, דער אלטובסקי האט אים מאלעסטעד, און ער האט אים אין אומאן אויך געטראפן, און ער האט דארט אויך געוואלט מיט אים טשעפענען, אין די קברי צדיקים, ר' נחמן, דארט איז דאך הייליג, עניוועי, ער קאלט מיך היינט אן, און ער זאגט מיר, הרב נחום איך בין שוין נישט קיין פארהייראטער, איי קודנט טעיק מעריד לייף, איך בין אויך א וויקטעם, און איך בין שוין געגט, און פארטיג, און אויב די שטאט דארטן אין אנטווערפן וויל וויסן ווער איך בין, האב איך זיי אין בוידעם, זיי ווייסן ווער אלטובסקי איז בעסער ווי איך, זיי ווייסן ער איז געווען אמאל א גרוש, און ער גענומען א גרושה, און דיין שוואגער איז ר' שמואל, דער וואס איז דער דיין אין וויזשניץ זייער א חשובער מענטש, ר' שמואל לוריא, זיין טאטע איז דער דיין אין וויזשניץ.

און דער אינגערמאן איז היינט ליידער א גרוש און ער וויל זיך נישט ארויסגעבן, שטעל דיר פאר ראש השנה האט ער נאך געהאלטן פאר די חתונה, היינט איז בסך הכל ראש חודש שבט, האלט ער שוין נאכדעם אז ער איז גע'גט. נעבעך. און נאך א זאך האב איך געוואלט זאגן וואס כ'האב מיך יעצט דערמאנט, אז מיך האבן אנגעקאלט עטליכע אינגעלייט אז דער רובין, דער רובין איז אזוי, ער האט געוואלט ארויסגיין פון באבוב ווייל ער איז געגאנגען מיטן שוואגער, ער האט געמיינט אז דארט וועט ער מער מצליח זיין, ער איז דער רב און יענער איז דער נעבעך ווייסט וויאזוי, איז דער רובין וואס האט אונטערגעשריבן קעגן מיר, ער האט אמאל גע'פסק'נט, עטליכע שאלות און מען האט עס מיר געברענגט, ער האט גע'פסק'נט פאלש אזוי ווי עס קען נאר זיין, האבן זיי געהאלטן אז ס'איז נישט אמת, ער יא גוטער פוסק, די סוף האבן זיי געפרעגט אנדערע מורה הוראות, ער האט גע'פסק'נט אלעס פאלש, היינט איז ער דאך שוין א רב היינט מעג ער דאך שוין אלעס טון, אבער דעמאלטס איז ער נאך געווען משועבד צו תורת משה און צום אייבערשטן, דעמאלטס האט ער גע'פסק'נט פאלש, סא דאס זענען די היינטיגע רבנים. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, ס'איז דא א קליפ וואס גייט ארום, פון א סנדק, ס'איז אויף א ספרדיש בענקל ווייל דארטן זיצט מען, ס'איז נאר דא איין הויעך בענקל, ס'איז נישט דא צוויי ווי אזוי ווי ביי אונז, איינס פאר אליהו הנביא, ס'איז אליהו הנביא'ס בענקל, קיצור דער סנדק אינמיטן זיך ארויף זעצן און זיך מאכן באקוועם האט ער אראפגעלאזט די בעיבי, די בעיבי איז אראפגעפאלן, מען האט עס אויפגעהויבן, ס'איז פון א הויעך בענקל געפאלן, צו ער העט זיין געדעמעדזשט פאר לייף צו נישט, דאס העט שוין די טאטע מאמע וויסן שפעטער. איך האב געוואלט זאגן סתם אזוי, ס'איז זייער שיין מ'לייגט אונטער אזא גרויס קישעלע מיט א מעשה, א קינד קען זיך אראפגליטשן, איך האלט דאס גאנצע קישעלע זאל מען מבטל זיין, בכלל ס'איז נישט גוט אפילו ווען מ'געבט איבער איינער מיטן צווייטן, די קינד קען פאלן צווישן, אדער זאל מען נעמען א סעיפטי סטרעפ, אנבינדן די בעיבי מיט אזא ספעשל זאך, ס'וועט הייסן א ברית סוספענדער, און מ'וועט אים צולייגן אויף. פיר פינעף פלעצער אז טאמער פאלט ער אראפ זאל ער בלייבן הענגען ווייל מען שטופט זיך דער עולם שטופט זיך ס'איז ס'איז א געשעפט היינט רבותי דאס קינד גייט בלייבן ברעין דעמעדזשד טאמער האט ער געכאפט א זעץ אין קאפ דאס וועט קיינער נישט וויסן יעדער וועט אהיים גיין מיט זינגען מיט זיך פרייען דאס קינד בלייבט א קריפל פאר די רעסט אוו היז לייף אדער זאל מען אויפהערן צו ברענגען קישעלעך מען זאל אנכאפן די בעיבי געהעריג שטארק. נאך א זאך, כ'האב געקלערט, קענסט ברענגען מיט א קישעלע, נעם א קאר סיעט, לייג אריין די קינדער אין א קאר סיעט, לייג אריין אין א קישעלע און אין א קאר סיעט, מ'וועט מאכן פענסי קאר סיעטס, מ'וועט אריינלייגן פלאוערס ארום און ארום, ס'איז ממש א שרעק וואס גייט פאר. יעצט איז דא אזוי, יעדער געדענקט אז מ'האט איינגעזעצט איינעם וועג, מארטין וועג, ער האט זיך אפגעזעסן זיינע פיר פינעף יאר, ער האט פארלוירן דארטן איין הויז, ער האט געמוזט באצאלן און פארטיג, יעצט ווי וואוינט ער? ער שטייט איין אין פארק האוז, ווייל אין זיין הויז

כ'וויל ענק עפעס זאגן, איר דאווענט אין שומר שבת, דער פריעריגער רב טירנאוער, דער אלטע חיה, האט מיר געזאגט איך טאר נישט קומען דארט דאווענען. דעמאלטס האב איך געוואלט קומען ווען מ'האט מיך ארויסגעווארפן. פרעג איך אים פארוואס מיין פירסט קאזין יחיאל בראנער מעג יא קומען דא דאווענען, זאגט ער ביסט משוגע, דו ביסט דאך אין חרם, יחיאל איז נישט אין חרם און איך יא, שטייסט א מעשה. כ'האב געשיקט מיט איינעם, דורך איינעם א שליח, כ'האב געשיקט פרעגן דעם היינטיגן רב, דעם טירנאוער, צו איך קען קומען דארטן דאווענען, אמאל מאכט זיך איך דארף דאווענען פארן עמוד אויך, האט ער געזאגט יא איך קען קומען. איך האב שוין ברוך השם אסאך מאל געדאווענט דארט פארן עמוד אויך, מנחה, מעריב, ברוך השם אבי מענטשן פארשטייען שוין, אבער מארטן וועג, מרדכי וועג, מעג יא דארט דאווענען, נאר נחום ראזענבערג האט א פראבלעם, איר הערט וואס דא גייט פאר, יעצט וועל איך ענק זאגן נאך א זאך. ס'איז דא דא דער גרויסער חזר דער קאלקא, ס'איז דא צוויי, ס'איז א פעטער מיט א נעפיו, זעט אויס זיי האבן שלעכטע בלוט ביידע, יענער האט געהייסן פון ברוקלין האט געהייסן יהודה קאלקא, ער ער איז פריי געגאנגען ווייל מ'האט דא גענוצט גרויסע פאליטיקל קאנעקשאנס, נאכדעם איז דא זיין נעפיו הייסט יאסל קאלקא, אים האט מען איינגעזעצט, ער האט געמאכט יעצט אן אפיעל אז ער וויל ארויסגיין, און ער האט עפעס געזאגט אז די רבנים האבן אים געברענגט, ער האט געהאט א ווידיאו אז מ'האט אים געסטראשעט אז ער מוז פליעדן גילטי. יעצט קודם פארשטיי איך נישט ווי האט ער געמעגט האבן א ווידעא, כ'האב געמיינט די רבנים האבן גע'אסר'ט דעי אלע די סמארט פאונס מיט די זאכן, ארייט לאמיר שוין דעיס לייגן אין די זייט, ס'איז געווען פיקוח נפש איז דוחה שבת, אבער למעשה די דזשאדזש האט געזאגט איך בין דא געווען, די לויער האט געזאגט אז ס'איז דא נאך צוויי וויטנעסעס און ער געט אויף, פארדריי נישט קיין קאפ גיי צוריק זיצן, ער האט אים געזאגט ניין יאר ארום קענסטו נאכאמאל קומען, און פארטיג זיי גייען זיך אויסלערנען, אונז האבן דורכפעלער אבער נישט אינגאנצן. יעצט ס'איז דא אין ראוד איילענד האט די פאליס אינוועסטיגעיטעד ס'איז אויך געווען א דעקעיד לאנג איז געווען א סקול וואס מ'האט מאלעסטעד דארט אלע קינדער פארקערט ס'איז געווען א חלק פון די זאך אז מ'האט געלאזט דיך שלאפן מיט יונגע מיידלעך ס'איז די פראפעסארן האט מען געגעבן דעם פריווילידזש עניוועי ס'איז יעצט ארויסגעקומען ס'איז גרויסע צרות און מסוצה און שוין. יעצט ס'איז דא א חזר וואס ער הייסט מארק גפני ער האט מאלעסטעד מיידלעך אין ניינטין עיטיס בקיצור, מען האט זיך יעצט גענומען אויף אים אויכעט, ס'איז געקומען אויף אים אויך שוין די רייע ברוך השם. יעצט, כ'האב ענק געזאגט פאריגע וואך מען האט איינגעזעצט א פארפאלק וואס האבן געוואלט שווערצן דראגס, למעשה הער איך זאגן אז דאס איז גאר געווען אן אונטערגעשטעלטע זאך פון גער, איך ווייס נישט צו ס'איז אמת, ער האט געהאלפן די פרוי, ער איז געווען אזא יועץ נשואין, ער האט צוגעהאלפן פאר ווען ס'גייט נישט די שידוך. למעשה האט ער זיך פארליבט מיט איינע פון זיינע קליענטן, און ער האט איבערגעלאזט זיין ווייב און ער איז געפארן מיט איר אויף קיעוו. הער איך זאגן אז מ'האט עס אים אונטערגעשטעלט ווייל זיי האבן געוואלט אז מ'זאל אים צוריק נעמען אין ארץ ישראל. למעשה, אויף אים איז שוין געשטאנען צעטלעך אז ער איז א נואף, יועץ נשואין און ער איז א נואף, אבער ווייסטעך, יעדער לאכט זיך אויס, ס'איז אמת אויך, יא אקעי. עניוועי, ווען ער. צוריק געקומען פין אומאן איז געווען אין אומאן מיט די כלה זיינע וואס זי האט נעבעך איבער געלאזט א שידוך און ער האט איבער געלאזט א שידוך כדי ער זאל זיך אויס צאלן די שפעזן אלעס האט ער געברענגט וואן פוינט טו קילעגראם סם פין מאראוואנע דראגס דער קיצור ער זאגט יעצט אז מען האט עס אים אינטער געשטעלט אבער די מדינה וויל נישט וויסן זיי האבן אים איינגעזעצט מיט איר איינגעזעצט יעצט איז דא נאך זייער א שמיציגע פרשה א א איד פין פופציג יאר אין בית שמש דאס האט חתונה געהאט זיין ווייב האט געהאט א ניס און די ניס פלעגט קומען שלאפן מיט אירע קינדער, און ביינאכט פלעגט ער גיין צו די ניס אין בעט אריין און האט געטון מיט איר וואס מ'טאר נישט, און זיינע קינדער זענען געווען אין דעם זעלבן בעדרום, שטעל דיר פאר. זי האט אים אלץ געבעטן, לאז מיך אפ, זוך דיר אן אנדערן, זוך דיר דיין גלייך, נאר. דא איז א שטיקל פראבלעם ווייל דא איז דאך אינוואלווד א מומע. בקיצור, מ'מיינט מ'מוז זיך לאזן. וויל זאגן א מעסעדזש, קינדערלעך טייערע, איף עניבאדי טאטשעס יו דאונט גיוו ע פלייאינג הוט וואסער א חורבן וועט עס נאך מאכן, איט דאזענט מעיק ע דיפרענס, קום ארויס דערמיט! און זיי נישט קיינעמס סעקס סלעיוו. למעשה, דאס מיידל האט זיך אבער אויך באקלאגט אין סקול פאר די טיטשערן, און די טיטשערן האט איר גארנישט געטוהן, דאס איז עס, מען גייט יעצט אלע טיטשערס זענען אלע מענדעטארי ריפארטערס. מען גייט זיי אלע אהערנעמען און שוין, יעצט גייט זיין פרייליך. גראדע שטייט אז איינע פון די זאכן וואס ער האט געטון איז אז ער האט מיט זיין פינגער געטאטשט דארטן ביי איר אבר. ס'דא איינער האט מיך אויפגעקאלט א רב פאר דאס וואס איך זאג אז מען מעג עס טון, זאגט ער ס'שטייט אין יעקב עמדין סידור שטייט הנהגות ליל שבת זאגט ער פונקטליך, און ער זאגט מען זאל טאטשן דארטן אזוי ווי ס'שטייט אין די גמרא אז רב חיסדא האט אנגעזאגט זיינע טעכטער. זעט אויס אז ער האט שוין געוויסט פון דעם אלעמען, ווייל ער האט דאך נישט געהערט אויף מיין האטליין. עניוועי, נאכדעם האט ער איר בועל געווען אויך. אזוי זעען היינט אויס די אלע פרומע רבותי, דאונט טראסט עניבאדי. א כהן טאר נישט נעמען א שבוי ווייל כ'האב מורא אז זי איז נבעלה געווארן לפסול לה, רבותי, היינט איז זייער שווער אפילו מ'נעמט א פרום מיידל, מ'ווייסט נישט ווי וואס ווער און ווען. און יעצט וויל איך ענק זאגן נאך א זאך. ס'איז דא א מורא'דיגע זאך, אזוי ווי מ'האט שוין מתיר געווען דעם גט, מ'האט שוין מתיר געווען אז מ'זאל חתונה האבן אן א גט, איז שוין דא יעצט נאך א מעשה וואס עובדיה יוסף'ס זון דער רב הראשי איז ארויס קעגן דעם, ס'איז אן אלטע מעשה, איך האב שוין גערעדט דערפון אויכעט, אז די רבנים האבן געוואלט עה א מענטש איז אריינגעפאלן אין א קאומע, אין א שיתוק, און זיי האבן זיי געזאגט אז. אונז פארשטיי מיר אז א מענטש וואלט נישט געוואלט מעגן זיין א פרוי, ספעשעלי ווי דער קען דאך שוין נישט וואוינען מיט איר, איז מאוסט פראבעבלי וואלט ער איר ווי מ'זאגט געגעבן א גט, און זי איז געגאנגען און זיי האבן איר מתיר געווען. איר פארשטייט? אויב ס'איז שוין נישט דא קיין תורה קענסטו שוין טון וואס דו ווילסט. און דאס האט דורכגעבראכן קאמענעצקי, זיין זון שלום מיטן טאטן ר' שמואל קאמענעצקי, שעים אן דעם. און נאכדעם דער רב גרינבלאט, ער האט צוגעהאלפן צו דעם, אפרים גרינבלאט, דער בעסטער תלמיד פון ר' משה, איז אנבעליוועבל. שוין, יעצט האטס מיר אלע א גוטן און א פרייליכן שבת.